א גוטן ערב שבת קודש פרשת וישב און א גוטן ערב חנוכה. קודם האב איך געוואלט זאגן ס'א מורא'דיגע שברון לב, זעהסט מ'מיינט שוין אין אמעריקע גייט אן די רייט טרעק, אן די רייט טרעק, עה ס'איז גארנישט, מ'האט יעצט געמאכט אז אין די ארמי די אלע טרענסדזשענדערס קענען דזשוינען די ארמי, די פענטעגאן האט יעצט ארויסגעגעבן, אוודאי, ווייל טאמער נישט האבן זיי נישט קיין סאלדאטן, אין ארץ ישראל אויכעט די פרייע לויפן אוועק פון מיליטער, ווער לויפט? די פרומע נעבעך, אז זיי מיינען זיי באכאפן דארט א מיידל, און די זעלבע דא אויכעט. זע אויף וואס גייט פאר. יא יא, נאכדעם ווען דער אייבערשטער וועט מאכן חלילה אזוי ווי מיט סדום מיט עמורה, וועט מען פרעגן איהם, מה עשה השם ככה, פארוואס האסטו דאס געטוהן? דער אייבערשטער זיצט געדולדיג און ווארט, נאר אונז וויל מען נישט הערן. עניוועי. כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, ס'קומט יעצט חנוכה, ס'איז זייער וויכטיג איך זאל ענק דערציילן א מעשה. איך האב ענק געזאגט, די אלע מעשה'ס וואס איך פארצייל איז נישט ווייל איך וויל רעדן לשון הרע, איז פשוט ווייל. מען מוז אויסלערנען דעם עולם, איך טריי מסביר זיין פארן עולם מען מוז ענק אויסלערנען, אונז האמער נישט איין פראצענט וויסדאם ווי די חזירים, אונז קען מען זיך באהאלטן, אונז האמער נישט קיין שום וויסדאם ווי זיי, און די חזירים האבן מזל, קוק אהער זיי האבן שילן ווי צו דאווענען, איך האב נישט קיין שול ווי צו דאווענען, זיי האבן מזל אויכעט, ווייל די סמך מם העלפט צו צו, ווי האט די רבי געוויינט דעמאלטס ביי די גרויסע נושאי תורה, די סמך מם העלפט צו צו די צרות. עניוועי, כ'האב ענק אלץ געזאגט עטס זאלט זייער זייער שטארק וואטשן ווייל די חברה זענען זייער קלוג, יעצט אין, אין ארץ ישראל איז דא א מורא'דיגע מעשה אז א בחור האט געזאגט פאר א מיידל, דו ווייסט דו האסט א דזשוקא אויף דיין בעק, דו זעהסט עס נישט, קום כ'וועל דיר עס אראפ נעמען, קום דא אריין אין א ווינקל, און זי אריין גענומען אין א ווינקל און ער האט זי גערעיפט, כ'האלט ענק אין איין מסביר זיין, אז א בחור זאגט דו האסט א דזשוק גייט מען צו צו א פרוי מען פרעגט איז עס אמת כ'האב א דזשוק צו נישט? אדער אפילו ווען נישט, די רעיפ איז אסאך ארגער, מער פעין וויפיל דער גאנצער דזשוק, טריי עטס אויס צו לערנען ענקערע קינדער דער איז נאו טראסט. נאכדעם איז דא יעצט נאך א מורא'דיגע מעשה, זיי שרייבן נישט די נאמען אבער אונז ווייס מיר שוין דעם נאמען אונז ווייסן מיר ווי ער וואוינט, ער וואוינט אין איינע פון די אידישסטע שטעט וואס איז דא, ס'איז א מורא'דיגע מעשה, א טאטע האט א צוועלף יעריג קינד א מיידל, קודם האט ער זי געשלאגן נאכדעם איז געווארן א רעיפ דערפון, איר ווייסט דאך וויאזוי ס'גייט, די מלמדים פלעגן אנהייבן געטאטשט האבן זיי אים פון אויבן א גלעט און ס'איז אראפגעגאנגען ביז צום פופיק. אוועק. די זעלבע דא אויך, ער האט אנגעהויבן קודם צו שלאגן, נאכדעם האט ער געטאטשט, די סוף איז געווען אז ער איז אוועק געפארן אויף חוץ לארץ, זי איז געגאנגען מאכן א קאמפלעינט, ער איז געגאנגען נאך געלט, ער איז אנגעקומען אין עירפארט האט מען אים גראד איינגעזעצט. איך טריי ענק מסביר צו זיין, די רבי האט געוואינט ביי הושענא רבה, פלעגט ער נאכזאגן די משל פונעם קדושת יום טוב, ס'איז א איד איז געווען פארבלאנדזשעט אין א וואלד, און ענדליך האט ער שוין געהערט די מענטשן רעדן, האט זיך געפרייט, ער איז געגאנגען נענטער און נענטער, ביז ער האט זיי געטראפן, ער זאגט זיי, שלום עליכם, וואס מאכט איר? איך בין פארלוירן. זאגן זיי, אונז זעמער אויך פארלוירן, שוין אפאר טעג אינעם וואלד. נאר איין זאך וויל מען דיך אויסלערנען, זעסט, אויף יענעם וועג וואו אונז זעמער געגאנגען זאלסטו נישט גיין, ווייל דארט קומט מען נישט אן אין ערגעץ. רבותי, לערן אויס דיינע יונגלעך מיט די מיידלעך, אויף דעם וועג וואו מען איז געגאנגען ביז יעצט, מען האט יעדן געטראסט, מען האט יעדן געגלייבט, מען האט געמיינט אז יעדער מיינט דיין טובה, אויף דעם וועג זאלסטו נישט גיין, ווייל דארט גייסטו נאר פארלירן. איך קען ענק נישט אויסמשל'ן אלע ציורים, ס'וואלט געדארפט זיין אזוי ווי שטייט אין די אקדמות, אלע מענטשן אין די וועלט זאלטן געדארפט ווערן שרייבערס און אלע וואסערן זאלן ווערן טינט, וואלט מען נישט געקענט פארשרייבן ווי קלוג די חזירים זענען און וויאזוי זיי קומען צו אונז אפראוטשן, זיסע פיינע הייליגע אידישע קינדערלעך וואס זיי ווייסן אז מ'טאר נישט אנרירן א בחור, זיי ווייסן מ'טאר נישט גיין צו א בחור, יא דזשאסט א דזשאוק, האלט דעם דזשאוק. דאס בעלאוני. די בחורים טויגן מוראדיג. און די זעלבע די בחורים צווישן די בחורים אויכעט. די זעלבע חאזעריי. מען דארף שטארק אנזאגן די יונגלעך מיט די מיידלעך און ארויסזאגן עקספליסיט און נישט מורא האבן רעדן פון א תחת און פון א פיפיק און אריינגעשטופט אין פיסק און אינעם לאך און אין די קלעטערעס. דאונט בי עפרעיד ווייל ס'לאזט זיך אויס נישט גוט. און כ'וויל זאגן נאך זייער א וויכטיגע זאך. טאמער א אידישע טאכטער אז דיין טאטע שלאגט. דיך. כ'רעד נישט אז ער ציט איר אראפ די אונטערהויזן און ער שטופט עפעס אריין דארט. איך רעד אז ער שלאגט דיך נאר. רוף גראד די פאליס. ער האט נישט קיין רעכט דאס צו טון. אז ער קען דיך נישט קאנטראלירן זאל ער נעמען העלפ. מען טאר דאס נישט צולאזן ווייל, כ'זאג ענק נאכאמאל, די שלעק הייבט זיך אן פון סעקס דרייוו וואס ער קען נישט קומען צו זיך ענד הי וואנטס טו גיוו איט אוט. ערשט הייבט ער אן מיט די תורה, ביסט נישט גענוג פרום און ער ציט אראפ די קלייד און נאכדעם געט ער א קוק אויף די פענטיס און נאכדעם אהער און נאכדעם אהין און נאכדעם שלעפט ער די דדים. נאכדעם ווערט איר חושך. לאז עס נישט צו. ווען א מענטש רירט היינט אן א יונגל אין פנים האב איך אויסגעלערנט מען זאל זאגן חזר, איי וואס איז מיטן פנים, די פנים איז דאך נישט קיין חזר'יי, נאר ס'הייבט זיך אן ביים פנים, ס'לאזט זיך אויס ביים פיפיק. די זעלבע אויך ביי די מיידל, ס'הייבט זיך אן ער געבט איר א פראסק, ער שלעפט איר די האר, נאכדעם רירט ער דיר אן די דדים, נאכדעם האסטו שוין מורא פאר אים ווייל ער איז ווילד, און די סוף געשעהט אז דו טוסט וואס ער וויל, רוף גראד די פאליס, דארפסט נישט קיין מורא האבן, ברוך השם אין די גאנצע וועלט רופט מען היינט פאליס, אבער יעצט א פרשה אין מאנטשעסטער אויכעט, מען רופט די פאליס, מען דארף. קיין מורא האבן. ווי האט דער סיגעטער געזאגט אמאל אינמיטן מנחה, מ'האט געדאווענט, ס'איז געווען שטיל, און איינער איז צוגעגאנגען אויף וואס דער איידעם וויל נישט געבן א גט, האט ער געשריגן רוף די פאליס! הויעך אינמיטן דאווענען, רוף די פאליס! ס'האט מיך היינט אפגעקאלט איינער, ער האט מיר געזאגט זאלסט וויסן הרב נחום אמאל האב איך זייער נישט געהאלטן פון אייער האטליין, אזוי מנוול'יש, פיסק, פיפיק, שטופט, זוימען, זרע, קלעטערעס, מ'ווערט ארויס, אזאלכע ווערטער נוצט מען? איך וויל אייך זאגן איך בין אייך אזוי דאנקבאר אז איר האט דאס געטון, ווייל איך האב צוויי קינדער, סיי איינע איז א יונגל איינע א מיידל, און ביידע האבן מיר געזאגט אז בחורים האבן זיך געוואלט אנטשעפען, צום יונגל האט זיך געוואלט אנטשעפען א בחור און צום מיידל א בחור, שטעל דיר פאר ווען אונז ווייסט מיר נישט פונקטליך וואט איטס אלל אבאוט וואלט מען דורך געפאלן, מען דערציילט א גאנץ אריכות וואס איך וויל נישט יעצט אריין גיין אין דעם. רבותי, ספיק אופען, אדערווייז די חזירים זענען קלוגער פון אונז, איך בין מודה די גאנצע צייט. כ'האב געוואלט זאגן אז ס'איז יעצט ארויסגעקומען אינפארמעישאן און ס'זאגט אז ליידער נײַן און פֿערציק פראצענט פון די חרדים אין ארץ ישראל קריכן אויפן אינטערנעט און איין און צוואַנציק פראצענט האבן סמארטפאונס. וואס איז געשען מיט די גרויסע הפגנות? רבותי זענט אין דר'ערד. ווייל מען זעט עטס מיינטס נישט דעם אמת. נאך א זאך האב איך געוואלט זאגן זייער וויכטיג, גער האט א גאנצע פראבלעם אז מען האט עפעס א בית מדרש, מען האט עס צוגענומען, מען האט עס צעווארפן, און זיי האבן אסאך מענטשן גייען זיי פראטעסטירן און זיי זאגן אונז וועמיר נישט ליידן פון פגיעות בקדושת בית הכנסת און די מתפללים. איך האב ענק נאר געוואלט זאגן איין זאך, אין מאנהעטן איז דא א בית תומכי תורה וזקני ישראל, ס'איז אן אלטער מוסד, וואס אידן האבן פאר דעם געגעבן אלע יארן געלט מען זאל די אלטע מענטשן האלטן אין דער ארדענונג, ס'איז שוין פארקויפט געווארן מיט אלעם, אבער די שול איז א שול. אין גער עפעס איינער האט עס געוואלט אפקויפן, ס'הייסט ער האט געוואלט מאכן א דריידעל, עפעס פאר צען מיליאן דאלאר צו פאר וויפיל, און ס'איז ארויסגעקומען ווייל איינער פון די בית מדרש האט גע'מסר'ט, מילא אז ער האט גע'מסר'ט איז עס ארויסגעקומען. עס האט די גאווערמענט אריינגעמישט און מזוכט דעם גערער רעבען, זיי ווילן איינזעצן דעם גערער רעבען ווייל ער איז געווען אינוואלווד אין די גניבה וואס ער האט געוואלט זיין א שותף, ס'הייסט די שול וואלט געווארן פארקויפט, די געלט וואלט געפארן אין קלאמפערשטן פאר גער אין ארץ ישראל און מוואלט זיך צוטיילט דא. סא כוויל פארשטיין וואס א חילוק צו אין די איסט סייד א שול צו וואס א חילוק צו אין ערד א שול? דאס איז וואס דער עולם הערט נישט אויף צו פרעגן און ביז ווילאנג מ'וועט נישט האבן קיין תירוץ אויס אז דו מעגסט און איך טאר נישט און די אלע לגיונות וואס מען פארקויפט פארן עולם, ביז דעמאלטס זאלט עטץ וויסן מ'וועט צוווארפן ענקער שול, האטס געמאכט א פראטעסט, עטס מאכן נאך א פראטעסט, עטס וועטס אנהייבן מיט שלעק, און די סוף גייט זיין מען גייט ענק צוריק געבן, ווייל דער עולם וועט היינט נישט ליידן קיין מכות, דאס איז געווען אמאל, מ'האט מורא געהאט, געווען אמאל אינמיטן דאווענען ס'קומען די פאליס, און ס'געווען שבת, האט גערער רבי געהאלטן א נשמת האט ער געזאגט נשמת, האט מען געשלאגן, ניין ניין היינט גייען זיי צוריק, שלאגן, זיי האבן אראפגענומען יעדן עוזי משולם, זיי האבן אראפגענומען. לעזער בערלאנד, די אלע גיבורים, איך נפלו גיבורים, עטס מוזט ענק אויסלערנען, אויב עטס מעגטס דעסטרויען א שול אין מאנהעטן וואס אלטע אידן דאווענען דארט, זענט עטס גארנישט מער ווי דער וואס האט צעווארפן ענקער שול אין ערד, נאר דאס טוט דיר וויי ווייל ס'איז דיין שול, וועל איטס טו בעד. דערס וואן לאו פאר עווריבאדי. עטס העלפטס עטס מאכן נאך אפאר פראטעסטס, מאכטס ענק קיפ יורסעלף ביזי. ס'איז בכלל זייער גוט, אדער דעמאלטס האט מען פארגעסן די פרשה פון אסתי וויינשטיין אויך? הלוואי ווען מ'נעמט פֿינף און צוואַנציק טויזענט מענטשן וואס זיי גייען פראטעסטירן נאך אסתי וויינשטיין'ס פטירה, דעמאלטס וואלט געווארן אביסל ארדענונג. און דער וואס ער ארבעט ביי אן אדוואקאט אין אפיס וואס כ'האב ענק פארציילט וואס ער האט גענומען אן אשת איש אויפן צימבל און זיי האבן שוין געוואוינט אינאיינעם און די בית דין האט יעצט געפסקנט זי טאר נישט חתונה האבן, הייבטס דארט אן אויך צו פראטעסטירן. שוין דאס איז געווען אביסל צוגעלייגט וואס איז יעצט אריינגעקומען. אויסגעקומען. יעצט כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם זייער א וויכטיגע זאך, מ'האט ביי ר' נחמן ברסלב'ער'ס ציון אפגעהאקט א קאפ פון א חזיר, ס'דרייט זיך דארט א קאפ פון א חזיר און בלוט פונעם חזיר, יעצט אונז זעמיר דאך אידן מאמינים בני מאמינים, דאס איז דאך לא דבר ריק היא, ביי אזא צדיק זאל מען מאכן אזא חילול השם און אזא בזיון פון זיין קבר. נאר דער אמת איז, דאס איז וואס דער אייבערשטער ווייזט אונז, אז דו ווילסט וויסן די אמת'ע אינערליכע פארעם פונעם ציון פונעם צדיק, וויבאלד מען זינדיגט דארט ארום, אזוי זעט עס אויס. דאס אלעס. רבי נחמן קוקט עס אן ווי בלוט פון א חזיר און א שטיק קאפ פון א חזיר. אז מען קומט מיט יראת שמים און מען קומט עפעס צו פועל'ן איז איין זאך, אז מען קומט מיט זונות, מען קומט צו לויפן נאך נאך זונות, ווי זאגט יענער כ'האב א קלעסיקל זונה א גאנצע נאכט, האט עס נעבעך אזא פנים. און איך וויל ענק זאגן. זאלסט פארשטיין די זאך, כ'האב יעצט געזאגט, מען האט געשריבן אז מען קען קומען יעצט אויף חנוכה און ס'איז אינקלודינג, ס'כולל דעס מיט יענץ, האב איך געפרעגט צו ס'איז אויך כולל נאש גאז, נישט די שפחה גוי זונה, שרייבן אפאר מענטשן. נעם אים אראפ פון ברסלב'ער וואטסעפפ. נעם אים אראפ ס'איז ניבול פה. פיין, האבן זיי מיך אראפגענומען, זיי האבן געמאכט א גוטע זאך. יעצט פארשטייט עטס פארוואס לעיזער בערלאנד איז א צדיק, ווייל אז עטס לאזט נישט רעדן אויף קיינעם פון ענקער אנ"ש, און עטס לאזט זאלן טוהן כל עבירות שבתורה, במילא איז לעיזער בערלאנד א גרויסער צדיק? ס'איז ממש א שאנדע וואס דא גייט פאר, קיפ אפ יור ווארק, יור דואינג פיין. דערווייל האבן זיי מיך ארויסגעווארפן איך זאל נישט קענען אריינשרייבן, איך האב אן אייגענע וואטסעפפ. עניוועי, מ'האט יעצט געכאפט איינעם א קצין אין צבא וואס ער איז. פון מינהל האזרחי, דאס מיינט נישט אז מען שלאגט זיך אין מיליטער נאר ס'איז אין ארץ ישראל מען וואטשט אויפן לאנד, מען האט אים געכאפט א הויכן קצין, מען האט אים שוין געכאפט, איך האב ענק געזאגט קיינעם כאפט מען נישט די ערשטע מאל, מען האט אים שוין געכאפט אין פעברואר צוואַנציק דרײַצן, דאס איז א דריי פיר יאר צוריק, נאר מען האט עס פארשטילט און יעצט איז עס ארויסגעקומען, ס'איז עפענטליך, מען האט אים איינגעזעצט. ער איז געקומען אזוי ווי די רבנים קומען באהאלטן איז ער געקומען מיט א דאפעל בעג מ'זאל נישט קענען כאפן פיקטשערס פון אים און מ'קען עס מער נישט פארשווייגן. יעצט איז געווען אין יוראפ אויכעט, כ'האב ענק פארציילט שוין איין מעשה פון א מענטש וואס ער איז אלט הונדערט און איין יאר, מ'האט אים געגעבן דרײַצן יאר און נאכדעם איז דא נאך עטליכענע וואס מ'האט געכאפט, מ'האט געכאפט יעצט א גרויסן פיש דארטן מיט נישט איינעם נאר אפאר און זיי האבן אלע מודה געווען. יעצט כ'האב ענק שוין אסאך מאל געזאגט. אז געלט קען מען מאכן נאר אביסל, חוץ אז איינער געווינט די לאטערי, אבער נארמאל האט געלט א סכום וויפיל מען מאכט, פינף פראצענט, זעקס פראצענט, זיבן פראצענט, טאמער ס'גייט צו אין די גדולות איז עס גניבה, איז ס'געווען איינער מעידאף עטס געדענקטס ער האט אפגעגנבעט דעם גאנצן עולם, יעצט איז דא צוויי שותפים וואס מ'האט זיי יעצט געכאפט. זענען פארמישט אסאך אידן, נישט יעדער האט געוויסט פונקטליך וואס מען טוט, אבער ס'דא איינער וואס ער הייסט נארדליכט, און אויך איינער דניאל סמאל, און אורי לאנדעסמאן, און איינער פיליפי, און איינער דווייער. זיי זענען רוב ארטאדאקסישע אידן, די הויפט שותפים איז געווען דער נארדליכט מיט לאנדעסמאן, און זיי האבן געהאלטן אין אנטלויפן קיין ארץ ישראל. מען האט זיי געכאפט פאר זיי זענען ארויס געפארן, שטעל דיר פאר, זיי האבן געהאט א פאנד וואס ס' האט געהייסן פלאטינום, און מען רעדט דא פון וואן פוינט סעווען ביליאן דאלערס, גרעסער ווי מעידאף אפאר מאל, איך וויל זאגן פארן עולם, זאלטס ענק אויסלערנען, מען קען נישט מאכן קיין גרויסע געשעפטן, מען קען מאכן אפאר פראצענט אויף געלט. עס האט נאך איינער יעצט אנגעקאלט פון ארץ ישראל אז ס'איז דא א ארגאניזאציע וואס זיי געבן עפעס איך ווייס אכט פראצענט א חודש געבסט פערציג פופציג טויזענט שקל אבער כ'האב אים געזאגט אין סוף יאר וועט ער דיר אלעס צונעמען מען דארף וואטשן וואס מען טוט יעצט ווייזט זיך אויס די ניו יארק טיימס זאגט אז די חברה זענען געווען פארמישט אין אויל קאמפעניס, זיי זענען געווען פארמישט, די עיקר די עי קעי פאליסיס, זיי פלעגן פינאנצירן פאר אלטע מענטשן, און נאכדעם אז יענער איז געשטארבן האט מען געמאכט אסאך געלט, און אז ער איז נישט געשטארבן האט מען אים געהארגעט, דאס איז וואס דא איז געשען, איך ווייס נישט צו זיי האבן עס אזוי געטון, אבער אין דעם זענען זיי געווען פארמישט, איך ווייס וואס אנדערע מענטשן טוען, איך וויל זאגן דעם עולם זאל זייער שטארק וואטשן וואו עטס לייגטס אריין די געלט, אז טאמער ס'צאלט מער ווי צען פראצענט. צוועלף פראצענט איז עס שוין זייער אסאך. ס'איז שוין אזוי אפילו ס'איז א ליגעל אינוועסטמענט אין א סטאק קאמפאני, אבער זיי נעמען גרויסע ריסקס און דו קענסט אלעס פארלירן. יעצט ס'איז דא איינער פון די עדה החרדית וואס ער הייסט שמעון שישא ער איז א באקאנטער ער טוט פאר יעדע קעיס ביי הפגנות ביי די זאכן. ביי אונזערע קעיסעס ווייס איך נישט צו ער טוט, כ'האב נאכנישט געהערט זיין נאמען. עניוועי, מ'האט אים מכתיר געווען געהעריג אזוי ווי ער איז א גרויסער עסקן אז ער איז דער קצין בית המשפט, אז די אלע אידישע זאכן גייען דורכגיין דורך אים. כ'האב ענק שוין לאנג געזאגט, תולדות אהרן זענען זייער געלונגענע מענטשן. איך ווייס כ'בין געווען דארטן אמאל פאר פסח האבן זיי געטראגן פאר יעדן חבר הכנסת מצות. זיי זענען מורא'דיגע זענען עכטע אונגארישע קענען זיך אזוי גוט לעקען איז א מחיה און דא שעלטן זיי די מדינה ס'איז לעבעדיג מיט זיי עניוועי כ'האף נאר אז ער וועט נישט באפריי לאזן די חזירים ווייל דעמאלטס וועלן מיר אונז אויך אריין קומען אין פיקטשער. יעצט האט עטס אלע געהערט וואס איז געשעהן אין דייטשלאנד? דער אייבישטער גייט זיי באצאלן, וואטש און זע, קיין מנוחה גייען זיי נישט האבן. ס'איז געווען דארטן איינער וואס מ'האט אים אריינגעלאזט פון די חברה וואס זענען אנטלאפן פון סיריע, און ער האט געהיידזשעקט א טראק, ער האט געשאסן דעם דרייווער, איז ארויפגעפארן אויף א פלאץ ווי מען פארקויפט אסאך פרעזענטס פאר די חגאות, און ער האט אפגעהארגעט אפאר מענטשן, און אסאך זענען פארוואונדעט, און ס'איז דא עפעס א קאפל איז אויך געהארגעט געווארן פון ארץ ישראל, א מאן מיט א פרוי. מ'האט קודם האט מען די פרוי נישט געטראפן מ'האט זי שוין יעצט געטראפן טויט ס'איז נעבעך אלעס א ביטער אומגליק זיי זעען יעצט די גאנצע וועלט איז אויף אן אויפרודעריי און די נעקסטע וועט קומען אויף אמעריקע אויכעט זאלטס נישט מיינען אז דא מיר אונז לעבן אין עסיג און אין האניג פארוואס ווייל אונז האמער נישט געפאלגט וואס דער אייבישטער האט אונז געזאגט ווען ס'איז געקומען אז אונז זאלמער זיך שלאגן קעגן די חזירים האט קיינער נישט געפאלגט. טאמער האט מען געשלאגן האט מען געשלאגן נחום ראזענבערג פאר גארנישט. עניוועי, עטס וועטס באצאלן א פרייז. איך בעט נאך יעצט דעם עולם מ'זאל אנהייבן תשובה צו טון, און מען זאל בעטן דעם אייבערשטן אבל אשמים אנחנו, מען זאל אראפנעמען די חרמות וואס מען האט ארויפגעלייגט אויף מיר פאר גארנישט, איך בין נישט זיין נאר ווען נאר ווייל עטס ווילטס אזוי, און עטס זאלטס אסאך אסאך תשובה טון, און נאכדעם וועט מען זען וואס מען טוט ווייטער. יעצט, ס'איז דא א מורא'דיגע פיקטשער ווי די נטורי קרתא טוט מאכן א פראטעסט, קעגן מדינת ישראל זעהט מען דא ווי דער אינגערמאן איז באהאלטן מען זעהט א פיקטשער פון אים ווי ער האלט א סיין פרי פאלעסטיין דראפ איזריעל און א פאלעסטינער פאן און ער שטייט באהאלטן אונטער א לעמפ פאוסט און ער קוקט נאך א פרוי ווי זי גייט מיט א האלבן קלייד האלב נאקעט פוי. עס איז נעבעך אינטערעסידעך עס אזוי זאגט דער קאצקער הבועל ארמית קנאים פוגעין בו פארוואס ווייל דארט געפינען זיי זיך יעצט איז דא א פרוי שיעור געשטארבן אין בארא פארק ווייל די NYPD האט נישט ריספאנדעט. זיבן שעה האט געדויערט זאלן ריספאנדן, ווען די הצלה זאלן זיך אויפפירן נארמאל, און זיי זאלן נישט טוהן זייערע זנות מיט די אלע זאכן וואס זיי האבן געטוהן ביז יעצט, און זאלן נישט באהאלטן די אלע חזירים, דעמאלטס וואלטן זיי געווען א ריזיגע ארגענעזעישן. כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, כ'האב באקומען א מורא'דיגן אין ידיעה אינפארמעישן אז ס'דא דער ער הייסט עמרם גראז ער איז דער וואס האט די נייטרא ישיבה אין קרית חרדית אין בית שמש, כ'האב ענק געזאגט ער האט א בית זונות דארט און די בחורים מיט מיידלעך ס'איז די גרעסטע פארברעך וואס ס'איז דא, מ'האט מיר שוין געזאגט אפאר יאר א בחור קען ארויסרופן א צווייטן און גיין אין בית הכסא און טוהן מיט משכב זכר און זיי דרייען זיך מיט מיידלעך און רופט זיך נייטרא רב, כ'האב ענק שוין געזאגט אבער ס'האט א שייכות מיט הילל וויינבערגער, אפיציעל האט עס נישט קיין שייכות, אזוי ווי הילל וויינבערגער איז א חזיר איז יענער אויך א חזיר. הער איך ער איז יעצט ארויסגעפארן אויף חוץ לארץ, ס'איז דאך חנוכה יעדער גייט נאך געלט, זאל מען וויסן זיין ישיבה איז אויף רחוב שפת אמת, און די בחורים האבן אנגעמאכט דעם וואס ער האט גערופן די פאליס, איז דא א צו אז מען טאר נישט גיין נאנט צו אים אזוי ווי דא איז דא מען טאר נישט גיין נאנט, איז איין בחור איך הער ער הייסט הערשי גוטפארב איז אנטלאפן אויף לאנדאן, האט מורא מען זאל אים נישט איינזעצן, יעצט אין די שטאט איז אויכעט. איינע פון די רבנים זענען קובישיץ, קוים האט קובישיץ געזאגט מען זאל נישט גיין צו די פאליס נאך זאגט ער מען זאל יא גיין, איר ווייסט דאך א רב איז נישט ווערט גארנישט, ס'איז אזוי ווי דער וועטער ס'טוישט זיך יעדע מינוט זיין מיינונג, יעצט וויל איך נאר זאגן דעם עולם ס'קומען יעצט אסאך מענטשן נאך געלט, מאכט זיכער אז איר ווייסט פארוואס יענער גייט נאך געלט, און מאכט זיכער אז איר ווייסט ווער יענער איז, און נאכדעם דארף מען זייער געווארנט זיין ווייל אסאך מאל נעמען זיי טשעקס זיי מאכן פון הונדערט דאלער טויזענט דאלער זיי טוען עס קעשן אין אן אראבישע באנק דארטן אין ארץ ישראל.

כ'האב געוואלט זאגן נאכאמאל פאר די סאטמארע חיות, זיי האבן געמאכט חוזק נחום ראזענבערג יאר שיסן וועכע דראגס דראגס דראגס, היינט איז ווידער דא א צוויי און דרייסיג יעריגער בחור האט זיך אווערדראגט, מאמע איז געגאנגען ארבעטן זי האט אים געזעהן ווי זיס ער שלאפט, זי איז אהיימגעקומען נאכמיטאג האט זי געזעהן ער שלאפט נאך האט זי גערופן די הצלה און ער איז טויט, די אלע וואס האבן געמאכט חוזק גייען באצאלן מיט בלוט. ווייל עטס האטס געמאכט חוזק אז מ'זאל נישט קענען צוברענגען כלל ישראל צו א נארמאלן אפשטאם, יעצט זענען זיך זייער גוט, היינט וואטשט מען, מען רעדט פון דעם, ברוך השם. שוין, דאס איז נאר געווען צוגעלייגט אביסל, יעצט קומט דער געהעריגער שיעור. כ'האב געוואלט זאגן, כ'האב שוין געמאכט ברוך השם א שיינעם לאנגן שיעור אויף חנוכה, און ס'קומט צו מענטשן קאלן אפ, מ'באקומט דאך טעלעפאן, ס'דא. שיעורים וואס קיינער מאכט זיך נישט וויסן, איך גלייב אפילו נישט אז מען הערט עס, ס'איז דא שיעורים וואס איך באקום הונדערטער תגובות, איך האב געזאגט א שיעור אויף חנוכה, איך האב עס ארויפגעלייגט אויף קעסטל נאמבער זעקס און פערציג, און ס'כדאי מען זאל עס אויסהערן, ס'האט מיך אפגעקאלט א פרוי, און זי האט אנגעהויבן מורא'דיג צו וויינען, זי זאגט ס'האט זי מורא'דיג שטארק בארירט, פארוואס, דערציילט זי מיר אז ווען זי האט געהערט ווי איך האב גערעדט וועגן די מקווה, זאגט זי מיר די זעלבע האט איר שוין געזאגט א יאר צוריק און צוויי יאר צוריק, און איך האב עס געהערט, און כ'האב געזען מיין מאן קומט אהיים צענע ביינאכט צו חנוכה לעכט רויט ווי א בוריקע, ווי א ביט, א צוויקל, בין איך גלייך געבעטן מיין ברודער'ל זאל זיך נאכקוקן וואס גייט פאר מיט מיין מאן, האט ער מיר געזאגט ער ווייקט זיך אין א מקווה, פרעג איך אים אין וועלעכע מקווה, זאגט ער כ'על אייך זאגן, רב ראזענבערג אייך וועל איך זאגן וועלעכע מקווה, איך האב דאך נישט קיין מורא צו זאגן ווייטער איך האב יעדן איינעם אין בוידעם, ליידער אין קליימער מקווה, דארט מעג מען דאך טון וואס מ'וויל. עניוועי, איז למעשה האט זי געזאגט ס'האט מיך מורא'דיג בארירט אייער דרשה, ס'האט מיך דורך גענומען אין אלע ביינער, ווייל כ'האב מיך דערמאנט אז איר האט עס געזאגט פאר א יאר און איך בין געגאנגען איך האב נאכגעקוקט מיין מאן און כ'האב מיך גע'גט גראד נאך חנוכה איך דארף נישט האבן איינער וואס ס'זיצט אין די מקווה'ס שעות און ער קומט אהיים און ער האט מיך שוין נישט געברויכט אין בעט אויך נישט, א פרוי פילט צו מען ברויך איר צו נישט, צו ס'איז דזשאסט מעשה כמעשה קוף בעלמא צו נישט, ס'איז אזוי ווי א מאנקי טוט עס צו נישט, זי זאגט איך האב געפילט הי דאזענט ניד מי, ביז ער איז צוגעקומען ער האט זיך זעקס מאל געגאסן די הענט און געגאסן וואסער אויף די פלאר וועגן די שדים, וועגן די רוחות, דער סוף איז געווען ווען ער איז צוגעקומען איז ער געקומען אויף א האלבע מינוט און ער האט זיך גענדיגט און ער האט מיך איבערגעלאזט און פארטיג און כ'האב מיט אים געהאט אפאר קינדער. זי וויל נישט איך זאל זאגן ווער מער סימנים ווייל די קינדער דארפן נאך אמאל א שידוך טון, זיי האבן געהאט א טאטן א חזיר, באט עניוועי איך וויל נישט יעצט אריינגיין אין דעם, און זי האט אנגעהויבן מורא'דיג צו וויינען, זי האט מיר געזאגט, ס'האט מיך ממש אויפגעוועקט אלטע זכרונות, כ'האב ביז יעצט עס נישט פארציילט, ווייל כ'האב נישט געוואלט אז מ'זאל וויסן כ'האב מיך געגט ווייל דער מאן איז געווען א חזיר, כ'האב געוואלט אפהיטן זיין איידענטיטי ווייל סוף כל סוף כ'דארף דאך שידוכים טון מיט די קינדער, למעשה זי זאגט מיר איר האט געטון אזא פענאמענעל דזשאב, איך ווייס נישט. צו איינער אין די לעצטע פופציג אדער הונדערט יאר האט געטון אזא פענאמענעל דזשאב פאר כלל ישראל האט מיר מורא'דיג באדאנקט. אפאר מינוט שפעטער קריג איך א טעלעפאן קאל און איך וויל עס ארויפלייגן איך וויל יעדער זאל עס הערן און דעיס איז פון א איד וואס איך בין דערגאנגען אז ער איז אין הרב רבי יענקל מילער איז דא א רב אין בארא פארק, אויף טוועלפט עוועניו, איך האב אים געמאכט די מקווה גראדע, און זיי האבן נישט געוואלט מען זאל מיך נעמען, די קהילה האט געזאגט זי וויל נישט נחום ראזענבערג ווייל דו ווייסט דאך נחום ראזענבערג איז אין חרם, האט ער געזאגט אזוי, איך געב ענק א וואך, ברענגטס אן א מענטש וואס ער האט זיין מומחיות אין אין פראקטישקייט און אין הלכה, און א מענטש וואס ער קומט אנע געלט, בעט אים ער זאל קומען איז ער מארגן דא אנע געלט, און די סוף איז געווען ער האט מיך גערופן, איך האב אים פארראכטן די דאך, האב אים געמאכט אלעס שיין, און ער איז אליין א גרויסער תלמיד חכם, ער רופט זיך ניישטאדטער רב איז אויף טוועלפט עוועניו איז שיף קעגן איבערן דעם בוסטינער שייגעץ. פון דארט פון זיין פאבליק פאון איז ארויס געגאנגען א פאון און איך לייג עס ארויף. אנדערע רשעים האבן מוחה געווען אויף מקווה, אלע יארן אויף טהרת המשפחה אין מקווה, נאך איין רשע ממזר וואס איז מוחה געגן מקווה איז נחום ראזענבערג,

קען זיין מען טוט קאלן פון דארט פרויען, קען זיין מען טוט אויכעט פון דארט מאכן אפוינטמענטס צו בחורים, איר דארפט נישט האבן א פאבליק פאון אין בית מדרש, איר דארפט האבן איין פאון אין בית מדרש פאר די הצלה און דעטס איט, יעדער האט היינט א סעלפאון, איר קענט האבן גרויסע צרות, מען קען אייך סוען, און צווייטנס וויל איך זאגן אז איר דארפט טון אז א מענטש וואס האט געטון אזא עוולה איר זאלט עס דערגיין, איך קען אייך געבן זיין וואויס אלעס. ער האט זיך געטוישט אביסל די וואויס אבער זארגט אייך נישט אז איר ווילט קענט איר דאס דערגיין ווען נישט ברענגטס אריין די פאליס און למעשה זאלט איר זעהן אז די בחורים זאלן זיך דארט נישט דרייען קען זיין ס'זעהט אויס אז ס'איז געווען א בחור ווייל ס'וועט אייך נישט גוט צוניץ קומען איך ווייס איר האט מיר דעמאלטס געזאגט ווען כ'האב אייך געהאלפן וועגן די מקווה אז איר זענט אויף מיין וועיוולענגט איר האלט אויכעט מיט מיט די אלע זאכן. דאס האט מען געטון פון אייער טעלעפאן, פון אייער פאבליק פאון אין שול, ווייל אונז דערגייען מיר גראד אלעס, און מ'האט צוריק געקאלט גראד האט יענער געזאגט דאס איז א פאבליק פאון אין בית מדרש ביי הרב מילער. עניוועי, סא זעהט איר א חילוק צווישן צוויי פאונס? איין פאון נאכן צווייטן, איינער קאלט אן גראד און ער דאנקט מיר און ער לויבט מיר, און דער אנדערע קאלט אן גראד אז איך בין גאר דער שייגעץ ווייל איך זאג אז מ'טאר נישט גיין אין קיין מקווה. יעצט איך וויל רעדן נאכדעם וואס איך לאז יענעם אויסרעדן, וויל איך רעדן און מסביר זיין, אז איך האלט אין איין מסביר זיין, ס'איז א חילוק צווישן א מענער מקווה און א פרויען מקווה. ס'שטייט אין חומש אז מ'טאר נישט מאכן מצבות, לא תקים לך מצבה אשר שנא השם אלוקיך אותה, זאגט רש"י די אבות האבן דאך עס אויך געמאכט, אהובה היתה בימי אבות ועכשיו שנאה ווייל די גוים האבן עס גענומען. דער אייבערשטער האט אמאל ליב געהאט אז מ'זאל גיין אין מקווה אפילו מענער אויכעט, אבער נישט ווי ס'איז אזוי חזר'יש ווי ס'איז היינט, ס'איז שוין היינט בעסער אביסל אבער ס'איז א. א שרעק! איך בין נישט קעגן מקווה'ס, איך בין קעגן נישט צניעות'דיגע מקווה'ס. איך אליינס גיי אין א מקווה, כ'האב אייך געזאגט אין מאנהעטן איז דא א מענער מקווה, וואס יעדער גייט דארט אליינס, ס'איז נישט דא צוויי מענטשן אין די זעלבע, יעדער האט א עקסטערן אויסטו צימער, און א שאוער, אדער א וואנע, און אן עקסטערע מקווה, דאס איז די שענסטע און די בעסטע, און די מער צניעות'דיגסטע מקווה וואס ס'איז דא, און אזוי דארף זיין. כ'וויל פרעגן, ווען א טאטע נעמט א שאוער אינדערהיים, און די קינדער זענען אינדערהיים, גייט יעדער קוקן וויאזוי דער טאטע נעמט א שאוער און ער קראצט זיך און זייפט זיך, צו ווען די מאמע נעמט א שאוער. פארוואס איז די מקווה געווארן אנדערש? מען איז נישט מחיוב מיטן זעלבן צניעות וואס מען איז מחיוב אינדערהיים, סאו דאס איז וואס דא גייט פאר, פארשטייסט? די חברה הייבן שוין צו זאגן, איך זאג מקווה'ס מען טאר נישט, איך זאג יעדעס מאל אין מיינע דרשות, איך רעד פון מענער מקווה'ס און נישט פון פרויען מקווה'ס, און איך זאג עס אויף ענגליש אויך. גייט יענער שרייט און קאלט ווי א משוגענער, וואס קאלסטו? וואס, דו ווייסט נישט אז די מלחמה איז שוין פאריבער, דו פערד וואס דו ביסט? ער קומט נאך א לעיט קאמער פון דזשעפען, ער וויל נאך אייננעמען אמעריקע, די מלחמה איז פאריבער, מען האט אונטערגעשריבן קאנשטעטוטן אז די מלחמה איז פאריבער און איך האב געווינען און מען טוט וואס מען קען צו פארעכטן מיטן אייבערשטנ'ס הילף. אן די אדער הענד קריג איך א טעלעפאן קאל פון אן אנדערע פרוי, זי זאגט מיר זי זיצט און זי וויינט ווייל איך האב איר מעורר געווען וואס איר מאן פלעגט נעבעך טון מיט איר, און זי דאנקט מיר מורא'דיג, אבער זי הייבט אן צו פרעגן וואו זענען די אלע מחנכים פון די אלע היימישע מוסדות, ס'איז א בית רחל מיידל? עטס מיינטס אז מ'טאר נישט רעדן מיט די מיידלעך אז ווען א מאן ווערט אביוסיוו דארף מען אים איבערלאזן? איך האב געהאט א גאנצע מלחמה מיט די רבנים, מקווה אידענע וואס פלעגן מיך אנקאלן אז די פרויען קומען מיט בלעק און בלו מארקס, און די רבנים האבן געזאגט מ'טאר נישט זאגן ווייל טאמער נישט וועט זי נישט קומען אין מקווה, זאג איך און זי דארף נישט גיין אין מקווה, זי זאל זיצן אינדערהיים אן א מקווה און זי זאל נישט געבן איר מאן זיינע באדערפענישן, אזוי שלאגט מען אן פרויען? ברוך השם די רבנים, העע, דא האב איך מיך נישט געלאזט, און די פרויען האבן מיטגעארבעט, און ברוך השם ס'איז ארויסגעקומען, ס'איז דא קאמפלעינס אלל אווער, און מען געט פאר די מענטשן העלפ זיי זאלן זיך טרייען צו קאנטראלן זייער ענגער און אנדערע זאכן, א פרוי איז נישט דיין משוגענער דו זאלסט צו אנהאקן די ביינער, ווילסט האקן, איך זאג יעדן איינעם ס'איז דא א מורא'דיגע סגולה, זאלסט נעמען דארטן וואו ס'מער. עס איז דא א הענגער ווי מען הענגט אויף קאוטס, עס איז דא אזא נאגל וואס עס שטארט ארויס, זאלסט נעמען ווען דו ווערסט ענגרי זאלסטו נעמען דיין קאפ און אריינקלאפן פֿיר מאל, איינס איז פאר נ, פאר נחמ, נחמ, נחמן, פֿיר מאל שיס דיר אריין אין קאפ, און נאכדעם וועסט קענען ווייטער שיסן, שיס נחמן מאומן אויך, און ווען נישט הער אויף מיט די משוגענע זאכן, דו ביסט קראנק גיי צו א דאקטער, הייל דיך, יעצט קאלט מיך אן איינער און וויינט זיך אויס דאס הארץ. אויס. זאגט ער, איר רעדט אזוי גוט די חנוכה דרשה, ס'איז דאך ממש, ווער, ווער האט דען גערעדט אזוי אפן? איך וויל אייך זאגן ווי גערעכט איר זענט, און איך קען באשטיין איר זאלט עס זאגן, איך האב נישט קיין פראבלעם, ער האט מיר געזאגט ווער ער איז, אבער מ'דארף דאך נישט זאגן יענעמ'ס צרות. איך רעד אייביג אז מ'קומט זיך צוזאם יום טוב, אין מאנסי טאנצט מען אויפן טרעמפאלין, א פרעמד יונגל א פרעמד מיידל, אפילו ס'זענען ביידע דיינע אייניקלעך, מ'זעצט אראפ ביי די סדר דעם קעגן יענעם, אונטערן טיש קלאפן זיי זיך אין די פיס, ס'איז א מחיה. די הלכות צניעות איז געזאגט געווארן אפילו ווען מען פירט א חנוכה מסיבה, מען פארגעסט אינגאנצן פון חנוכה מסיבות, ער זאגט מיר ער האט א טאכטער וואס די טאכטער האט געהאט א בטן המלאה, זי האט געהאט א פילן בויך פאר א יאר, און ער האט איין איידעם וואס ער האט נישט געקענט אראפ נעמען די אויגן פון איר, ער איז קראנק געווארן נאך איר, און ער האט געטשעפעט מיט איר חדשים נאכדעם, זי האט געזאגט זי גייט רופן די פאליס, און די טאטע האט נישט געלאזט ווייל פגם משפחה. פחה, יא יא, פגם. ער זאגט ס'איז דורך א יאר, זי האט שוין א בעיבי, זי איז שוין דורך געגאנגען אלעס, זי האט שוין נישט דעם גרויסן בויך, איט דאזענט לוק לייק א סעקס פיקטשער ענימאר, אבער יענעם איז אריין א טינא בליביה און ער לאזט זיך נישט אפ פון איר. אויף דעם זאג איך אייביג אין אלע מיינע דרשות, עס קומט א פסח, ס'קומט ימים טובים, פארוואס האט דער אייבערשטער געגעבן למשל אכט טאג חנוכה? ער האט עס געגעבן ווייל אז טאמער דו האסט א שטוב מיט קינדער און האסט זיי חתונה געמאכט איז יעדע נאכט זאל קומען אן אנדערע. רוף נישט דעם איידעם מיט יענעם זון ווייל די פארטראגן זיך נישט עס וועט זיין א מלחמה, רוף נישט דעם איידעם מיט יענע שוועגערין ווייל די זענען שוין לאנג אין לאוו, זיי שפילן שוין ליבע, זיי רעדן שוין וואס מען דארף נישט, און מיט דעם וואס דו טוסט עס צוזאמברענגען, אזוי ווי ס'איז אאוט אוו סייט איז עס אאוט אוו די מיינד, אבער אז דו טוסט עס צאמברענגען און ער קוקט אירע תנועות וויאזוי זי שאקלט זיך און וויאזוי זי וואקט און וויאזוי זי קומט ווערט ער עראוזד, אזוי שטייט אין הייליגן מרי יששכר, ער זאגט פארוואס אז טאמער איינער האט א אמה עבריה מוז ער זי נעמען פאר זיך אדער פארן זון, זאגט ער ווייל זי איז שיין, זי איז יונג און זי האט ליב צו זיין אימפרעסיוו ווייל זי איז דאך א דינסט. סא מאכט זי די חיינדעלעך מיט אלעם, און ס'גייט אים אריין אין קאפ די גאנצע זאך, ער באקומט פייגעלעך אין קאפ. זאגט דיר די תורה, דו ווייסטו וואס, זיי דו דער ערשטער וואס דו האסט מיט איר חתונה, אויב נישט גייט דאך ארויסקומען שלעכטע קינדער עניוועי, סא האט'ס חתונה און טוט'ס עס בהיתר. ס'איז א גאנץ אריכות וועגן דעם, איך גיי נישט יעצט אריין ווייל איך בין נישט יעצט אין די סוגיא, און איך וויל נישט יעצט צופיל מרחיב בדיבור זיין. אבער עס קומט אריין א שוועגערין, זי זעט אפשר אויס אביסל בעסער פון דיין ווייב, זי איז מער דאר און מער טשינאש, דו ווארטסט א בעיבי, ס'הייבט זיך אן די קנאה שנאה, סאו עט די ענד אוו די דעי הייבסטו אן אן ערענסטן פראבלעם אז דו רייצסט אויף דיין אייגענע קינדער, מיט וועם? מיט דיין אייגענע קינדער, ממילא ער גייט נישט קענען גארנישט טוהן עניוועי, דאס איז זיין סטאק, דא וויל ער נישט פארלירן א טאכטער, דא וויל ער נישט פארלירן אן איידעם, און ממילא מוז ער זיצן און שווייגן, האט ער מיך געבעטן אז מ'דארף זייער שטארק רעדן פון דעם, ווייל איך רעד יעדעס יאר וועגן דעם, אז אלע הלכות נגיעות, קריבות, חיבוק, נישוק, אלע באמפינג אריין, זאגן איים סארי, ס'נאר געווען אן עקסידענט, דעטס נאט עקסעפטעד פארן אייבערשטן, און נאכדעם דארפסטו וויסן דאס איז אלץ כריתות, יור פלעינג וויט יור לייף און די לייף פון יור טשילדרען, און די טשילדרען פון די מיידעלע, פון די ווייבעלע וועם דו טוסט. טאטשן, און נאכדעם ס'קומט א ענין פון הוללות, מ'הייבט אן צו שפילן קארטן, מ'שפילט טרענדערל, מ'שפילט מיט פעניס, ס'איז נישט די פעני קוק עסטו זעהן ווי דיין איידעמ'ס אויגן גייען, אויף אדער אויף די אנדערע שניר אדער אויף דיין טאכטער, און קוק ווי דיין טאכטער'ס אויגן גייען, ס'איז די זעלבע זאך, ליסן, סעקס איז פאר באוט פאר מען ענד ווימען, סאו איך בעט שטארק דעם עולם, טוטס א טובה, לאמיר נישט מאכן פון דעם חנוכה, וואס דאס איז א יום טוב פון קדושה און פון טהרה,

צו די מאמע און דו הייבסט אן דעם פארדרייען א קאפ יענעם, איך האב מיט זיי גארנישט, איך נעם דעם זכר, איך נעם די נקבה, איך נעם זיי ביידע אויס אין א רעסטעראנט און איך זאג קינדערלעך, שמועסטס ענק דורך, איט נעווער העפענס אז חאשקע די מומע איז נישט דארט, חאשקע ארבעט גוט, איז למעשה איז אויף פארקערט ארבעט עס אויכעט, נאכדעם ווען מען ברויך שוין נישט קיין שידוך טון. מען דארף זייער אובאכט געבן און זייער געווארענט זיין מיט די אלע פארטיס זאלן זיך נישט אויסלאזן צו נישט גוטע זאכן, נאכדעם איז דא מענטשן וואס זיי מאכן גרויסע פארטיס, זיי דינגען גרויסן זאל, ס'איז א גאנצע פארטי, ליטל דו יו נאו ווען דו זיצט אין די פארטיס אינעווענדיג, ליטל דו יו נאו וואטס העפענינג אוטסייד מיט די יונגערע חברה, זיי פארטין אינדרויסן, כאאאא. סאו וועגן דעם בעט איך דעם עולם, לאז נישט אז דער יום טוב זאל מאכן א געוואלטיגע צרה פאר דיר און פאר דיין ווייב און פאר די קינדער און פאר די משפחה, ס'איז א יום טוב. חנוכה איז א יום טוב וואס מ'איז ממשיך דעם ויהי ביום השמיני, כ'האב ענק שוין געזאגט, ווען משיח העט קומען העט זיין ביום השמיני, ס'הייסט ווען משיח העט קומען העט ער אונז אויסלייזן, נאכדעם זאגט די גמרא אז דעם זיבעטן טויזנט וועט זיין יום שכולו שבת, דער אייבערשטער העט מאכן אז די נשמות פון די צדיקים וועלן פליען אויף די וועלט, און נאכדעם וואס וועט קומען דער ויהי צו א שמחה שאין שמחה כיוצא בה וועט זיין ביום השמיני, דעמאלטס העט זיין דער געהעריגע בריאת העולם נאכאמאל אזוי ווי דער אייבערשטער האט עס לכתחילה באשאפן אן די סטרא אחרא און אן די זאכן. איז במילא עט זיין וגם את רוח הטומאה אעביר מן הארץ, און ס'עט זיין ממש יעדער עט נאר זיין משתוקק צו דינען דעם אייבערשטן און גיין ווייטער. יעצט דאס איז סיי לויט רב סיי לויט שמואל ס'איז נאר איין מאן דאמר וואס האלט אין בין עכשיו לימות המשיח אלא שעבוד מלכות זאגן די אלע ספרים אז דאס רעדט מען נאר טאמער משיח קומט פריער איז א מחלוקת. אבער איינמאל אז ס'וועט אדורך גיין דער זעקסטער טויזענטער, דער זיבעטער וועט זיין יום שכולו שבת, און ס'וועט אויף יעדן רוען די שכינה, דעמאלטס וועט שוין נישט זיין מער די אלע זאכן, ס'וועט זיין אן א רוח הטומאה. כפנים, וויאזוי ס'זאל נישט זיין, אז דער אייבערשטער וועט העלפן מ'עט דערלעבן וועלן מיר עס זען, אבער וואס איך וויל ארויסברענגען איז, אז יעדער איינער דארף וואטשן אויף די קינדער, און מ'דארף וואטשן אז דער חנוכה ברענגט די השפעה, פונעם ויהי ביום השמיני. סאו די אורות פון חנוכה איז געוואלדיגע אורות, זונסט קען מען עס זיך אפילו נישט פארשטעלן, און לויט וויפיל מען גרייט זיך יעצט אן אזוי וועט מען האבן ווען משיח וועט קומען, ווייל דעמאלטס וועט מען זיך שוין נישט קענען אנגרייטן, ס'וועט זיין אזוי ווי א פול בענק אקאונט וואס דו האסט נישט אריינגעלייגט, קענסט ארויסנעמען וואס דו האסט אריינגעלייגט באט יו קענט אווערדרא. איז בעט איך דעם עולם, ס'איז זייער א הייליגער יום טוב, ויהי ביום השמיני, עס וועט זיין די גרעסטע שמחה, איין שמחה כיוצא בו, און לאמיר אויסנוצן די צייט. אין דעם דעת אזוי ווי עס דארף צו זיין, אז דער חנוכה זאל אונז משפיע זיין קדושה וטהרה אויף א גאנץ יאר און אויף א גאנץ לעבן, און פאר די דורות וואס זיי קומען אויכעט, דער אייבערשטער זאל העלפן אז דער אור הגנוז זאל נתגלה ווערן ביי יעדן און מען זאל שוין פילן די געוואלדיגע קדושה, דעם צמאה לך נפשי כמה לך בשרי כן ב קודש חזיתיך לראות עוזך וכבודיך, דער מלאך פלעגט צינדן לעכט, פלעגט ער זיצן א האלבע שעה ביי די לעכט, און נאכדעם האט ער א קרעכטץ געטאן און ער געזאגט, אין די לעכט זעהט מען אז ס'איז ה' ואין בלתו, נאר דער אייבערשטער איז אלעס. כ'האב אויך געוואלט מעורר זיין שטארק דעם עולם אז ס'קומט זיך יעצט סליפ-אוועיס, מ'שלאפט אוועק ביי משפחות, ביי פעטערס, ביי מומעס, ביי שוואגערס, ביי שוועגערנס, פון דעם איז נאך קיין גוטס נישט ארויסגעקומען. און רוב מעשות איז געווען פון טוירטי אר פארטי פערסענט איז געווען אלץ פון משפחה. ווייל א מיידל נישט גיין שלאפן צו א פרעמד משפחה טראסט זי דאך. אדער א משפחה איז פרעמד. די אלע זאכן מוזן זיך אויפהערן רבותי. דער איז נאו מאר טראסט. דער טראסט איז געשטארבן פון אלע חזירים. ווייל ס'איז אויכעט דא אסאך קינדער פון אלע עידזשעס אין יעדע משפחה, און אז מען קומט זיך צוזאם, די קינדער זענען אויבן און די עלטערן זענען אונטן, מען שפילט חנוכה דריידל און אויבן טוט זיך, ס'איז פרייליך, רבותי, איי רעדער יו בי סעיף דען סארי, כ'האב אמאל געזאגט אז אזא מין הייליגע זאך וואס די חזל האבן אונז גע'אסר'ט יחוד, אז די תורה אסר'ט דאך עס אבער די חזל לערנען עס ארויס, ווייל ווען נישט וואלט. האט געזאגט דער זיידע טראסט מען נישט מיטן אייניקל, זאגט מען אים הער אויס איך טראסט דיר דער אייבישטער טראסט דיר נאך נישט, מילא טוט עס מאכן אז ס'זאל נישט זיין קיין מלחמה צווישן משפחות, ער האט מיר נישט געטראסט מיט זיין טאכטער ער האט נישט ער האט נישט, עניוועי וואס איך וויל ארויסברענגען איז אז אין סאמערי איז עס יחוד און דו דארפסט זאגן פאר יעדן איינעם העי מעיבי יור סאן קען קאם אווער מעיבי יור דאטער קען קאם אווער אנטשולדיג מיין סאן איז נישט הפקר מיין דאטער איז נישט הפקר און אז ס'וועט געשען אן אומגליק וועט מען דיך איינזעצן אין דזשעיל נו מוזטו ברוגז ווערן, די ערשטע רוגזה איז די בעסטע רוגזה, מ'זאל זייער שטארק וואטשן וויאזוי מען באהענדלט די קינדער אין אזא חנוכה, חנוכה איז אזוי, ס'איז א יום טוב, אבער לאידך גיסא ס'איז אזא מין יום טוב וואס מען קען טון וואס מען וויל, מען קען דרייוון, מען קען, פארשטייסט? ס'איז נישט אזוי ווי ראש השנה, מיר זיצן אין שול, יום כיפור ווען מיר נאך פאסטן אויך, ס'איז א יום טוב, ס'איז א יום טוב אוו ליזשער אויך, און ממילא קומט ארויס געוואלדיג אומגליק, און פליז וואטש וואט יו אר דואינג. כ'האב געוואלט נאר זאגן זייער א וויכטיגע און א שלעכטע בשורה וואס איז אריינגעקומען אין לונדון אין בעלז, יא איך וויל אז דער בעלזער רב זאל זיך ווייטער שלאגן מיט אונז, ווייסט פארוואס ווייל ווען מ'עט כאפן אזא מפלה עט ער זאגן העי נחום ראזענבערג wow עניוועי ס'דא דארט א יונגל כ'ווייס זעקס זיבן און עפעס א בחור וואס איז צוועלף דרייצן און מ'האט נעבעך געטון מיט אים וואס מ'טאר נישט און מ'האט עס געוואלט פארשטיקן אבער למעשה מ'איז געגאנגען גראד צו די פאליס די גאווערמענט איז אריינגעמישט און יעצט האלטמיר אונז אין איין מסביר זיין פאר די גאווערמענט ביז מען וועט נישט לערנען סעקס עדיוקעישן זאלסטו נישט האבן קיין ישיבות קיין תלמוד תורה'ס שטעל דיר פאר איך וויל פארשטיין א יונגל פון פֿינף זעקס יאר ווייסט וויאזוי מען טוט די אלע מנוולות און א בחור פון צוועלף און דרייצן האט געקענט דעיס טוהן מיט א יונגל און די יונגל האט אפילו נישט געהאט די דיסענסי און די גאטס און די קנאות ער זאל א שריי טוהן חזיר וואס טאטשסטו מיך דארט אן ניין ווייל אלעס איז אסור בעלזער רב פירט ווייטער אלע אייערע סודות, אין די ענד אף די דעי איז זייער נישט גוט געפארן, יו'ל בי סאו אפסעט, און איך האב הנאה. ס'ווערט געברענגט א מעשה אז אלכסנדר מוקדן איז אמאל אנגעקומען אין א שטאט וואס איז געווען פיל מיט פרויען, און ער האט זי געוואלט אייננעמען, האט אים די פרויען אים געזאגט דו חכם דו ביסט דאך אזא שטארקער קעניג מ'עט זאגן האסטו איינגענומען אפאר פרויען, דאס איז דיין שטארקייט, האט ער עס נישט געטון, די זעלבע דא אויך. דער בעלזער רב רעדט זיך איין אז ער איז שטערקער פון יעדן, פון אלע וואס זיי שלאגן זיך, און ער קען לייגן נחום ראזענבערג אין טאש, אזוי ווי ער האט געפרעגט, נחום ראזענבערג האט עפעס א פאל? כ'געדענק נישט אזוי, ער האט עס געזאגט אויף עברית, האט מען געזאגט ער איז סתם א משוגענער אין די גאס, וואס זאגט אבער דער רמב ם? דער רמב"ם זאגט אז די משוגעים דאס זענען די קיום העולם, ס'דא אויס צו לערנען, מען מיינט נישט סתם א משוגענער, א משוגענער איז אין א משוגעים הויז, מען מיינט מענטשן וואס זיי טוען מיט מסירות נפש און דער אייבערשטער העלפט זיי אז זיי זענען מצליח, סאו יעצט איז שוין די גאווערמענט אריינגעמישט, יעצט גייט.

ענד קענעדי פעיד היז לייף אין טעקסעס. עניוועי, איז בין איך דא, קומט דא א איד נאך געלט, פרעג איך אים פון ווי קומט ער, זאגט ער ער קומט פון סקרענטאן פענסלעוועניע, פרעג איך אים דו זעסט דאך אויס צו זיין א בעל'הבת'ישער מענטש, איך מיין וויי אר יו גאוינג פאר מאני, זאגט ער כ'וועל דיר זאגן דעם אמת, איך האב פינף קינדער און איך דארף זיי דורך שיקן היברו סקול, היברו סקול קאסט היינט פופצן טויזענט דאלער, איז דארף איך האבן פינף און זיבעציג טויזענט דאלער פלאס צו וואס איך פארדין, און איך האב דאס נישט. נישט, האט די ישיבה געמאכט א דיעל מיט מיר אזוי, אונז גיימיר דיך האלטן, אבער איין זאך, דו מוזט גיין נאך געלט פאר אונז, און וויפיל דו'סט אריינברענגען איז גענוג, אין אדער ווארדס אונז זעמיר דיך נישט מחייב פאר סעווענטי פייוו טאוזענט דאלערס אונז זעמיר דיך מחייב זאלסט גיין נאך געלט, פרעג איך אים אן די לאנג ראן וויפיל יאר טוסטו שוין דעס, זאגט ער דאס איז מיין טוירד יער, פרעג איך אים הו איז העד אוו די געים די ישיבה אר יו, זאגט ער לאמיך דיר זאגן, איי פיקט אפ וואן גביר דעט געיוו א האנדרעט טאוזענט דאלערס טו יערס עגאו, די ישיבה האט אין דעם א מורא'דיגן טיפקייט. אמת דו גייסט ברענגסט אריין נאך אביסל נאך אביסל ס'איז גארנישט באט וואן פיין דעי כאפ מיר אונז א גרויסן מיליאנער און אים זויג מיר אויס זאגט ער הגם די קרעדיט פערסענלי גייט נישט פאר מיר ווייל זיי ווייסן איך האב אים געברענגט אבער דו ווייסט דאך וויאזוי ס'גייט זיי באארבעטן אים און ס'דא אנדערע מענטשן וואס זיי עסן פון דעם די קאמישענס אבער ס'לוינט זיך זיי אזוי ווייסט יעדער ס'איז דא אזא דאס איז מיט אלעם איך האלט אז סאטמאר דארף עס אויך טון האסט נישט קיין געלט ביסט נישט פטור גיי נאך געלט. איך זע למשל די ספינקע קינדער, דער יונגסטע דער וואס האט דארטן קראלע, ער גייט נאך געלט אין פלעטבוש אלע דא אין די געגנטן, ער שיקט א מעסעדזש, מען זאגט עס איבער אויף ענגליש אז היינט איז די באר שבע'ס יארצייט, עס זאל קיינער נישט פארשלאפן, איך זאג נאך א זאך, איך האב אסאך אידישע בלאגס וואס איך קוק דערויף, איך וויל אייך זאגן די סעפיסטיקעישן פון אונזערע אינגעלייט איז אנבעליוועבל, אונז וואלט נאך געקענט זיין ארבייטערס אינעם ניו יארק טיימס און אינעם באסטן גלאוב. אזוי סאפיסטיקעיטעד, מיט אזא טוב טעם ודעת, מען דארף פארשטיין אלע מליצות, ס'איז אנבעליוועבל! איך האלט אז אונז זעמער בהמות, ווי אר וועיסטינג אווער מיינדס פאר נאטינג, פארוואס? פאר די זאכן וואס מען רעדט אונז איין אז דאס איז נישט משמרת הצניעות, משמרת הצניעות האט יעצט ארויף געלייגט א פיקטשער פון א סאטמאר אפגעפארענע מיידל וואס זי גייט אויס מיט א שווארצן, און קוק וויאזוי זי זעהט אויס מיטן אנגעטועכץ, זי גייט מיט א שווארצע, דארט האלט מען שוין, זכרים פון אונז ווערן נקבות, נקבות זכרים, מען גייט מיט שווארצע, ניין, איך זאג עס נישט ווייל איך בין פרעדזשעטעס קעגן שווארצע, איך פרעג נאר סתם, און א ווייסער איז דיר שלעכט? און אז ס'איז געשען אן עקסידענט און ס'איז געבוירן א בעיבי מוזטו דיך ארומשלעפן מיט א שווארץ קינד? אזוי האסטו כאטש א ווייס קינד, וואטעווער העפענס העפענס, און ס'איז א אידיש קינד. איטס אנבעליוועבל כשהם יורדים יורדים עד לעפר דאס איז אויף אונז געזאגט געווארן האט איינער עס ארויף געשטעלט אויפן בלאג און געשריבן שקויעך קרית יואל משמרת הצניעות דאס איז נעבעך אן אפגעפארענע פון קרית יואל ווי גוט און ווי וואויל עט זיין אין ביאת הגואל וואס עס וועט זיך אפ טון אין קרית יואל ס'וועלן ארויס קומען אלע ממזרים וועט מען זעהן ווער סאיז געווען די חזירים אבער ביי אונז פארקויפט מען אידישקייט. גערעדט. איך לאך. דער הרב הצדיק רבי אברהם לייטנער האט מיר אמאל פארציילט אז זיין שווער איז געווען רב אין טשיקאגע, דער ווייצענער רב האט דערציילט ער קומט אויף אמעריקע דעמס און געזאגט א דרשה אין טשיקאגע, איז בקיצור האט ער גערעדט וועגן א קאך, מען דארף האבן א כשר'ע קאך, האבן אנגעהויבן אלע פרויען צו שרייען ראביי דאונט אינטרוד אין אווער קיטשען, סטעי אוט אוו איט. אקעי, נעקסטע וואך האט ער אנגעהויבן צו רעדן וועגן שמירת שבת.

די נעקסטע וואך האט ער נישט וואס צו רעדן, זאגט ער איך האב פרובירט צו רעדן וועגן כשר'ע קיך, כשרות, איך האב פרובירט צו רעדן וועגן שמירת שבת, און נאכדעם האב איך פרובירט צו רעדן וועגן טהרת המשפחה, נו אויף אלע האב איך געכאפט שלעק, פון וואס זאל איך יעצט רעדן? זאגט אים דער ראש הקהל, רבי רעדט'ס פון אידישקייט, אידישקייט, הע וואס איז אידישקייט? די זעלבע איז דא ביי אונז, מען האט אלץ גערעדט פון אידישקייט, מען האט נאר פארגעסן צו רעדן אז מען טאר נישט אנרירן יונגלעך מיט מיידלעך, מען טאר נישט מזנה זיין, פארגעסן פון די אלע זאכן. אזוי זענען מיר געבליבן מיטן אידישקייט, נעבעך האבן מיר אנגעארבעט א חורבן, יוי די מיידלעך און די ווייבלעך, נעבעך איז א רחמנות אויף זיי, יעצט ווען ס'גייט געווען אונטערן נאמען אונז וויל מיר נישט זיין אידן וואלט'ן געווען זייער גוט, און ווילסט נישט ווילסטו נישט וואס קען מען דיר טון, חורבן געווען ס'געקומען אונטערן נאמען אידישקייט. דאס וויל דער אייבערשטער און נאר דאס מיינט דער אייבערשטער, טאקע טאקע טאקע טאקע דאס איז עס. און דאס איז דער גרויסער חורבן. יעצט כ'האב געהערט זאגן א גוטע בשורה אז הרב רבי אברהם עמרם מייזעלס רבי נתן יוסף'ס זון ווערט יעצט א ראש ישיבה פאר די אלע בחורים וואס האבן נישט געטראפן קיין ישיבה, ער איז שוין אמאל געווען אזא ראש ישיבה אין קליימער סטריט איז געווען דעמאלטס רבי יצחק פריד האט געגעבן די בית מדרש און ס'האט זיך זייער גוט אויסגעארבעט די בחורים האבן געהאט וואו אריינצוטשעקן לערנט ער מער לערנט ער ווייניגער נאר איך האלט איין זאך ער איז אליינס נעבעך ער האט געהאט א הארץ אטאקע

טריפ. ברענגטס אריין א לימוד קל, די בחורים וועלן זאגן פאר דעם אליין לוינט זיך צו קומען אין ישיבה, עס וועט זיין באמת א געוואלדיגער תיקון. כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך וואס איז זייער וויכטיג, דער עולם איז אנגעווייטיגט אויף די לב טהור, און מען לאזט זיי נישט אין גוואטעמאלע, עס איז דא וואס זיי נעמען זיך אן, עס איז דא וואס זיי נעמען זיך נישט אן פאר זיי, עס איז דא איינער וואס איך וויל נישט מיט אים טשעפענען ווייל ער איז א גר, מען טאר אבער נישט זאגן יענעם ער איז א גר ווייל דאס איז א שאלה פון אונאת דברים, ער הייסט גאלדשטיין, ער נעמט זיך שטארק אן פאר דעם. רוף פון די לב טהור. איך וויל זאגן דעם אמת, איך וויל נישט טשעפען מיט גאלדשטיין ווייל ער האט דיך נישט, ער איז דאך א גר, מען טאר עס נישט זאגן אפילו, אבער איך וויל דיר זאגן איין זאך, איך קען דער וואס ער פירט די ארגענעזעישאן לב טהור אן א פערסענעל לעוועל שוין פון יארן, ס'איז דא א אינגערמאן אין טאהש וואס איז אראפגעפארן אינגאנצן פון וועג, ער האט איבערגעלאזט א ווייב מיט קינדער, ער האט מיר נאך פארציילט ווען ער איז געווען א בחור אז ס'איז געקומען דער לב טהור, דער פרענק דער פארך און ער איז אים אריין. געקראכן אין בעט יעדע נאכט אין טאש אין די דארמעטארי און האט אים געהרג'עט פאר א לייף. דער לב טהור איז א ספרדישע חיה א משוגענער ער געט מלקות פאר פרויען ער ווייסט אליין נישט וואס ער טוט ער נעמט זיין זיבעצן יעריגע טאכטער מאכט זי חתונה מיט א דרייסיג יעריגער מאן ער איז טאטעל טאטעל א משוגענער און איך ווייס נישט וואס מענטשן האבן פון אים ווען ער געט זיי כאטש געלט מיט אלעם ער געט זיי דאס אויך נישט די קינדער זענען אנדערנארישד זייער העלט איז נישט אפ טו פאר די ציין איז נישט געמאכט גארנישט איז נישט געמאכט. און געלאפן אויף גוואטאמאלא. וואס האסטו פון אים? ער איז דער זעלבער חיה ווי בערלאנד, ווען ער האט וועלן וואוינען מיט די אידן, מיט די אידענעס, קיינער האט זיך נישט קענען ארויסדרייען פון אים. די אלע קולטס דארף מען מבטל זיין. דער בעל שם טוב ווען ער האט געמאכט דער דרך החסידות, האט ער עס געמאכט אויף אזא אופן אז ער האט געקענט זאגן פאר זיין אייגענעם זון, טו דיר אויס די בעקיטשע און געב עס איבער פאר רבי ר' בער, ווייל דו ביסט נישט אזוי ראוי ווי רבי ר' בער, כאטשיג רבי הערש געווען דער זון פון בעל שם טוב, געווען א צדיק. ווי לאנג מען קען דאס נישט טון, טאר מען נישט פירן חסידות. טאהשער רבי זאל ליען אין לעכטיגן גן עדן, געשריבן א צוואה מיילעך זאל אים אנטוהן די בעקיטשע, די פיזשאמעס האט ער אים אויך געדארפט הייסן זאל אנטוהן, און ער האט אים איבערגעלאזט רעבע, און ער גייט זיין די רעבע, ער גייט ווי מען זאגט אראפברענגען ישועות פאר יעדן, כ'האב געוואלט זאגן איך האב נישט ליב יעדעס מאל צו האבן טאהשער רבי אויף מיין האטליין, אך כ'בין נאך נישט זיכער וויפיל ישועות ער האט אראפגעברענגט, ס'איז דא גאנץ אסאך ישועות וואס ער האט צוגעזאגט און ער איז געבליבן אן די ישועה, ער איז געבליבן מיטן געלט און יענער איז געבליבן אן די ישועה. דאס איז חסידות? מען לייגט ארויף א מענטש, מען זאגט דו גייסט זיין רבי, פארוואס? פאר ווען? א מענטש וואס ער האלט נישט דערביי, ער האט קאמפעטישן דארטן מיט זיינס א נעפיו, וויל ער אים אונטערברענגען, ער וואלט געווען זייער א גרויסע עסעט פאר טאהש, ער הערש דניאל אביגדור'ס זוהן, וואלט געווען א גרויסער עסעט, די בחורים האבן אים ליב, ער פארשטייט צו בחורים, נאר ניין, מיילעך האט אים אויסגעשפילט, און די זעלבע איז אלע קולטס, אלע קולטס לאזן זיך אויס נישט גוט, און איר מיינט אז בעלז איז נישט קיין קולט, בעלז איז אויך א קולט. קולט. און וויזשניץ איז אויך א קולט. ס'איז אלעס קולטס. ווילאנג מ'טאטשט נישט דעם רעבינ'ס נאנטע איז אלעס גוט. טאמער האסטו צו טון מיטן רעבינ'ס נאנטע וועסטו פליען. אה יענער איז א נואף. ווער קערט דען? דער בעלזער גייט שטארבן און איבערלאזן דעם גרעסטן פארברעך. די פירער ברידער. ווייל ס'זענען טאקע פיר פיר פירער ברידער. און נאכדעם וואס גייט זיין מיט בעלז? חו גארנישט. ס'איז דאך א רעפארם ק ארגענעזעישן. איך וויל ענק עפעס זאגן. די רעפארם לאזן נישט מ'זאל טאטשן קינדער. און אין בעלז לאזט מען מ'זאל טאטשן. כ'האב ווידער געהאט מיט צו טוהן, מאנטשעסטער, ס'איז דא דא דער יונגער, דער איד אין בעלז, אריין גענומען זיין זוהן ער זאל זיין א מלמד פארט טיים, וויל ענק עפעס זאגן, עטס טשעפעטס נישט מיט מיר בהמות וואס עטס זענטס, עטס טשעפעטס מיט ענקערע קינדער, מיט ענקער עתיד, מיט די אייניקלעך, מיט די אור אייניקלעך, ס'האטס מיט נחום ראזענבערג גארנישט, און דאס איז געווען ענקער טעות אלע יארן. סאטמאר האט אויך געמיינט זיי וועלן ארויסווארפן נאכן מעשה טשעפען מיט נחום ראזענבערג. ווען איך פארליר הונדערט פראצענט די חלילה די מלחמה, האט עטס מיט מיר נישט געטשעפעט, האטס געטשעפעט מיט ענקער עתיד, מיט מיר האט עטס גארנישט געטשעפעט, פארשטייסט? ווען חזקאל וואלט אנגערירט מיינס א זון, וואלט איך אים אפגעשניטן, איך וואלט אים געמאכט א מילה מיט מציצה אין די זעלבע צייט, צו איך וואלט געווען דער מוהל מיטן שוחט מיטן סנדק. מיט וואס דו ווילסט וואלט איך געווען, און זיין ערווה וואלט געבליבן אין מיין הענט, דאס וואלט געווען דער סוף, און דאס וועט זיין דער סוף, דאס גייט געשען, און איך זאג ענק נאכאמאל מלכות המחול קולט אויף גאר סקווערע חיות, זיי האבן געזאגט די רבי מיינט ער איז שטארק, ער איז שטארק גארנישט, ער האט דארט אפאר שלעגערס, מ'האט אויסגערעכנט די נעמען פון די אלע שלעגערס זיינע, לעפקאוויטש אויך דער לעפ. ווי זעט אויס די באבע? די באבע ער האט זיי אויכעט געגעבן פון די סחורה. זאגט ער, איין שיינעם טאג גיימער אונז געבן דעם רעבן א משכנתא אינמיטן די גאס און קיינער וועט אונז נישט זאגן גארנישט, אונז האמיר בעק אפ וויפיל מענטשן אונז מיר ברויכן. יעצט, איך זאג עס נישט ווייל איך האלט אז מען זאל עס טון, איך טאר דאס נישט זאגן אז מען זאל עס טון ווייל דאס הייסט אנגערייצט, אבער איטס גאנע העפען, פארוואס זאלט עטץ גלייבן אז ס'וועט נישט געשען, פאר וועם האט מען מורא? די פאליס האט מורא צו מאכן א קרומע מאוו? די עף בי איי ווייסט וואסערע א רוצח דער רבי איז, זיי ווייסן אלעס וואס גייט פאר אין סקווער, איך בין געזעסן מיט איינע פון די חברה און איך האב זיי געוואלט פארציילן, דערווייל האבן זיי מיר דערציילט, ס'איז געווען לִלמד ונמצא לומד, יא דאס דאס גייט נעמען אזוי ווי ביי די שווארצע ס'האט גענומען דעמאלטס, געווען די גאנצע אמעריקע געשטאנען און ס'איז געשטאנען. דאקטאר מארטין לוטער קינג און די עף בי איי האט אים געזאגט איף יו וואלק אווער די ברידזש אינטו דזשעקסאן וויר גאנע ראן יו דאון וויר גאנע קיל יו האהא ער איז געקומען נישט מיט קיין סאך מענטשן ער האט געהאט מסתמא א פערטל מיליאן מענטשן מען האט אזוי שיין אריבער געוואקט די בריק אין דזשעקסאן אז די עף בי איי האט געזאגט ליסען וויא העוו וואן אוו טו טשויסעס אידער טו קאמפליי פארשטייט. אר טו קיל א קוואדער אוו א מיליאן בלעק פיפל ענד דעטס, דעטס נאט גאנע העפן קאוז דאוז פיפל אר העיר טו סטעי, און די זעלבע גייט זיין אין אלע חסידישע הויף, קומט אריין צו א רבי מען זאגט דער האט מיך מאלעסטעט דער האט מיך דאס געטון, אה מאך א שווייג מאך א שווייג, טאמער נאך דער רבי איז איידל געט ער נאך אפאר טאלער, באט דעטס ראנג, פיפל דאונט ניד יור מאני, יעצט ס'קאכט זיך דא מיט דעם אינגערמאן וואס סקווער וויל אים נישט אריינעמען, טוט זיך אויסקאכן גוט, וואטש ענד סי, וואטש ענד סי ווער ס'גייט אלס אריינקומען דא. וואס מיינט דער סקווערע רבי? פאר וועם האט מען היינט מורא? פאר דעם לעפקאוויטש? קיינער האט היינט נישט קיין מורא פון אים, ער העט שלאגן איינעם וועט מען אים צוריק שלאגן, ס'איז געווען פאר צוויי יאר דאכט זיך מיר, ס'איז געווען פאר כ'ווייס פאר סוכות, חברה זענען געקומען מיט מאטאר בייקס, ס'איז ארויס געקומען חברה, דער רבי האט געזאגט אז טאמער ער טוט זיך געבן זאל ענק מען זיין, האבן זיי געזאגט ליסן אונז האמיר נישט קיין מורא, יעדער דא פון אונז, ס'זענען געווען דרייסיג חברה האבן א מאלאטאוו קאקטעל אין טאש, איין בחור וואס ס'ווערט געטאטשט פליען אריין אלע מאלאטאוו קאקטעלס אינעם רעבינס סוכה, ענד ווער גאנע בלאו אפ די סוכה מיטן רבין, דעמאלטס האבן זיי אוועק געוואקט. זיי האבן גערעדט די זעלבע שפראך ווי די סקווערע, און איך בעט דעם עולם, ס'איז א אומגליק. פאר צוויי יאר צוריק האט מען געזאגט איינער איז געגאנגען ער האט געקויפט א רייפל, מען קען קויפן רייפלס צו האנטן, און ער גייט ארויף אין די ווייבער שול אין סקווער און ער גייט, הי איז גאנא בלאו אוט די העד אויף עפעס איינעם, וואס האט אים געטאטשט, איך דענק נישט יעצט דעם נאמען, האב איך אים געזאגט די משוגענער די און וואס איז אז די קענסט נישט צילן וועסט כאפן פינף אידן פאר אים, און אים וועסטו פונקט נישט כאפן, זאגט ער אקעי ביסט גערעכט כ'על עס נישט טון, עטס זעהטס דער עולם איז אנגעווייטיגט? עטס ווייסט וויאזוי אמעריקע האט זיך געגרינדעט? עטס ווייסט וויאזוי יעדע לאנד האט זיך געגרינדעט? עטס ווייסט ווי ארטאדאקסיע האט זיך געגרינדעט אינדערהיים? מען איז געווען זייער אנגעווייטאגט, און מען האט געזען מען מוז זיך אפרייסן, מען מוז מאכן א טיילונג. איר מיינט צו שוין מען קען היינט דעם עולם מיט כח קאנטראלירן? דערווייל זע איך אזוי. מען האט מיר געזאגט הייב נישט אן מיטן רעבן ווייל דו וועסט אדורכפאלן, איך בין ברוך השם נישט דורכגעפאלן. מען האט געזאגט הייב נישט אן מיט הערשי ברייער, דו וועסט דורכפאלן, דו ווייסט נישט, הערשי ברייער אליין האט מיר געזאגט דו ווייסט נישט וואסארא פאוערפול מען איך בין, זאג איך אים איין זאך הערשי, ביסטו מער פאוערפול פונעם הייליגן באשעפער? טאמער יא חס ושלום צו דו רעדסט דיר אזוי איין דעמאלטס האב איך מורא פאר דיר און טאמער נישט לאך איך פון דיר. דערווייל הערשי ברייער זיצט אין ארץ ישראל אין עקזייל מען זוכט אים דארט און ברוך השם איך רודף דיר ווייטער דא דא די חזירים האבן זיך איינגערעדט פאוער וואסערע פאוער ווען פאוער דו האסט נישט קיין פאוער דער רבי האט זיך איינגערעדט ער האט פאוער ע ה האקט אין טיש אזוי ווי אין א גלאוו, ווייסט מיט בעיסבאל האקט ער אריין אין זיין הענט און דעקט זיך צו מיט א שמאטע, ער איז גארנישט, ער איז א סטרא אחרא, ער איז קליפות, ער איז א שייגעץ, ער איז א לאו לייף, און ער איז א קראנק קינד איינפאך, געווען א בן יחיד, האט מען אים אלעס געמוזט נאכגעבן, שרייבט א פרוי אויפן בלאג, און לאמיר זאגן דער רבי האט א משוגעת, מוז מען דאך עס אים נאכגעבן, ניין ניין ניין ניין, איהר זאלט גיין מיט אים וואוינען און מזנה זיין, דאס זאלט איהר טוהן, אבער אונז זאלט איהר נישט הייסן וואס אים נאכצוגעבן, און קען זיין איהר האט א יונגע טאכטער קענט איהר עס געבן פארן רעבן ווייל ער זוכט אביסל סעקס. זיצן אבער אינסעלעיטעד די גאנצע צייט, סקווער מיינט אז פונקט ווי זיי האבן געווארפן אויף דעם ראטענבערג קען מען אויף זיי נישט ווארפן, קען די זעלבע זאך טוהן פארקערט, עטס האטס אויסגעלערנט דעם עולם וואס מען דארף טוהן, און האלט דיך נישט אזוי גרויס, יעצט נישט וואס איך גיי סטראשען אז סוועט געשעהן, און וועסט זאגן איך האב אנגערייצט, איך רייץ נישט אן, איך רעד צו ענק לאגיש, איטס גאנא העפען וואן דעי, ווייל דער עולם רעדט צו מיר און איז זייער פארווייטיגט. ס'איז א פרשה פון א שול, ס'איז א פרשה פון נעמען קינדער, דריי קינדער און שיקן זיי אין פאבליק סקול, די רשעות גייט אויכעט נעמען אן ענדע, וואטש ענד סי. דער יונגל טאר נישט רעדן ניבול פה טאקע ער טאר טאקע נישט, אבער הערשי ברייער האט געמעגט טוהן כל דבר נבלה וואס איז נאר שייך געווען, קיינער האט אים גארנישט געזאגט, איך א פרעמדער מענטש האב געמוזט אריין קומען, שטעל דיר פאר וואס איך האב פארלוירן פון דעם, פון דעם וואס איך האב מיך געשלאגן מיט הערשי ברייער האב איך פארלוירן, איך האב נישט געקענט ענדיגן א מקווה טהרה, וואס די מקווה טהרה. האט אין זיך א מעיין, וואס דאס איז נישט דא כמעט אין גאנץ אמעריקע, א חוץ פאפא איז נישט דא נאך אזא מקווה, און איך האב עס אנגעהויבן און איך האב אלעס געגיידעד, נו האט מען עס צוגענומען פון מיר, און דער רויטער שייגעץ האט געשריגן, אה, ר' מנחם, לאזט אייך ארויס פון דעם, ווייל טאמער נישט וועט מען אייך נישט נוצן פאר די מקווה, זאג איך אים, רבי, מקווה'ס קענען אנדערע אויך בויען, און עס שטייט נישט אז איך מוז עס טון, אבער זיך אננעמען פאר די קינדער, וועט קיינער נישט טון אויב נישט איך, זע איך, ממילא פייף איך אייך אן מיט די מקווה. און איך ברויך עס נישט בויען, ער בויעט אליין. זיי קומען מיר זאגן אז דער סקווערער רבי האט געבויעט די פריעריגע מקווה, דער סקווערער רבי האט נישט געבויעט גארנישט, דער סקווערער רבי האט געקענט זאגן איך ווייס נישט, זאגן ער געהאט א שיעור אין מקוואות מיט זיין איידעם, די אלע חסידישע באלאוניס איז נישט וויכטיג. איך האב אליין געהערט פון פאפא רב אז ער איז געווען דער וואס האט עס געבויעט, דאס האב איך געהערט פון פאפא רב. פאפא רב זאגט איך מיטן צעהלימער רב דעם פעטער זעמער ארויסגעפארן און אונז האמיר ביידע געקאנט הלכות מקוואות און אונז האמיר עס געבויעט. און דער סקווערער רבי איז דארט געשטאנען און ער האט געקוקט, איז נאטינג ראנג, ער וועט נישט קענען הלכות מקוואות, געהאט א מזל אז ער האט געטראפן א קוואל ביי זיך אין פלאץ. זאגן ער האט אזוי גוט געקענט, ער האט געלערנט מהר ם אתך דב ספר מיט זיין איידעם, יעדע נאכט געהאט א שיעור, איך וויל דיר עפעס זאגן, מהר ם אתך דב ספר איז א מורא'דיגער לומדישער ספר, עמק שלה, דאס איז אויף. אויף הלכות מקוואות, אבער איך וויל דיר זאגן פון דעם קען מען נאך נישט קענען מאכן א מקווה, מען מוז לערנען דעם שלחן ערוך, דעם בית יוסף, און דעם רש מיטן רמב ם, און פארטיג. א איד זאגט מיר אז ער האט געהאלטן אז קלויזענבורגער רב איז נישט גערעכט מיט דעם בור על גבי בור וואס ער האלט ס'איז נישט גוט, איז קלויזענבורגער רב איז דא געווען נאך אין די אינגע יארן, איך מיין געווען נאך יונגער ווי שפעטער אדער עלטער, ער איז געווען מסתמא נאך זעכציג זיבעציג. קאלט אפ דעם רב, ער וויל מאכן אן עפוינטמענט, ער וויל זיך דורכשמועסן מיטן קלויזענבורגער רב, ער וויל אים מסביר זיין, סאטמאר רב איז גערעכט און נישט ער, פרעגט אים קלויזענבורגער רב, איך וויל אייך עפעס פרעגן, איר קענט יעדן רש מיטן רמב ם אין משניות מקוואות? נעמט זיך דער איד לאכן, רבי, צי איך קען עס? כ'האב'ס קיינמאל נישט דורכגעלערנט אפילו, ווי קען איך עס קענען? זאגט אים דער קלויזענבורגער רב, דעמאלטס טוט מיר א טובה און פארברענגט מיר נישט די צייט, ווייל איך קען יא און איך וועל נישט האבן מיט וועמען צו רעדן. און האט זיך אויסגעלאכט פון דעם איד. גייט זיך קריגן מיטן קלויזענבורגער רב צו ער איז גערעכט צו נישט, און ער קען נישט יעדן רש מיטן רמב ם אין הלכות מקוואות, און ער גייט זיך קריגן מיטן קלויזענבורגער רב וואס ער קען יא. דאס איז דאך דאס זעמיר דאך אונז, פארשטייסט? אונז קען מען זיך קריגן מיט יעדן, פארוואס נישט? עניוועי, ס'גוט. ס'געווען אמאל א ראש הקהל וואס ער איז געשטארבן, דער זון איז געווען א גרויסער עם הארץ, און מ'האט זיך אים געוואלט מאכן ראש הקהל ווייל ער האט דאך געהאט דאס געלט, פרעגט ער איידן, מיין טאטע פלעגט אריינרעדן ביים שיעור, וואס זאל איך טון? זאגט ער, יעדע זאך וואס דער רב וועט זאגן זאלסטו זאגן פארקערט. שוין, דער רב שטעלט זיך אויף, דער רמב ם ברענגט אין הלכות חמץ און מצה, פרק ח' הלכה ג', און ער זאגט נאך דעם לשון הרמב ם. רופט זיך אן דער ראש הקהל'ס זון, דער רמב ם זאגט נישט אזוי, פארקערט ווי די רב, די רב האט אן געכאפט א שרעק, וואס האט ער צו טון מיט אזא תלמיד חכם, ער קען זאגן אז ס'איז נישט אזוי, wow! שוין, זאגט די רב, נו ווייסט איר שוין וואס, לאמיר ברענגען א רמב ם, מען מוז דאך זאגן אלעס פארקערט ווי די רב, זאגט ער, נו ווייסט איר שוין וואס, לאמיר נישט ברענגען א רמב ם, אלעס פארקערט. האט דער עולם שוין געזעהן מיט וואסערע א משוגע'נעם מען האנדלט דא. די זעלבע זעמיר אונז אויך. יעדע זאך, מען קען זיך מיט יעדן קריגן, און מען טאר, און יעדער קען הלכות, און שוין. עניוועי, לאמיר יעצט צוריק קומען ווייטער דא צו אונזערע זאכן. יעצט דא אין כף החיים פון ר' חיים פאלאדזשי איז דא אזוי, ואשריו לאדם, וואויל איז פאר א מענטש, דאינו מניח את בנו שילך לבית המרחץ, ער לאזט נישט זיין זון ער זאל גיין אין בית המרחץ, דאס איז אין א מקווה, ואפילו בערב שבת, אפילו אום ערב שבת הוא לבדו, נאר ער אליינס, אליינס מיינט מען אז דער טאטע גייט נישט מיט, וואויל איז א מענטש וואס ער לאט עס נישט צו, עד שתמלא זקנו, ביז ער וועט האבן א פולע בארד. גראדע איך בין מחולק קאטעגאריש מיטן כף החיים, ווייל די מצב פון די וועלט האט. זיך אזוי מדרדר געווען אז ברחמתך האט די לענגסטע בארד אין שטאט, שטעל דיר פאר, און ס'איז א שווארצע בארד, האי שחור אדום הוא, אז עס איז אין אמת'ן א רויטע מיסע בארד, אלא שלקה, און נעבעך געשלאגן, א געשלאגענער הונט, און ער האט נאך אנגעדרייט אין די מקווה, סאו וואס האב איך אז ס'איז מלא זקנו, ואפילו לדבר מצוה, בליל שישי לבית המדרש, אפילו ער גייט אויף א דבר מצוה ביינאכט ערב שבת, זאל ער חלילה נישט גיין אין קיין מרחץ, חלילה נישט. ווייל דלפעמים יצא שכרו בהפסדו, אסאך מאל גייט ארויס די שכר מיטן הפסד, און ובכל פינות שהוא פונה הבן, און איבעראל אין די מקווה טאמער נעמט ער מיט די זון ווי ער דרייט זיך זאל ער יהיב עין השגחתו עליו ולא יעשה ער זאל נישט מאכן העלמת עין ממנו עד דיתגדל ויתקדש ביז ער וועט גרויס ווערן און געהייליגט ווערן, ולא די לא בזה און ס'איז נישט גענוג, אף גם זאת צריך לזהור עליו במחשבות טובות, נישט קוקן אויף א ערוה, נישט קוקן ווי מען טאר נישט, נישט קוקן ווען איינער קומט צו צו א קוש יא ווען ער לויפט ארום אזוי ווי די יונגלעך לויפן ארום, איז צריך לזהור במחשבות טובות, קודם שיצא לאוויר עולם, פאר עס גייט נאך ארויס לאוויר עולם, וגם אחרי צאתו, יהיה דעתו עליו וועט זיין געוויסן זיין אויף אים. עד שיהיה ראוי לסמוך עליו ביז מען וועט זיך קענען פארלאזן, עד שיאמרו ביז מען וועט זאגן אשרי שזה ילד אשרי שזה גידל, וואויל איז אז דער איד האט געהאט דאס קינד, און וואויל איז אז ער האט אים געבוירן. ברענגט ער דא צו אז ס'ווערט געברענגט. אין ספר כף החיים אין סדר נוח און ער רעדט דארטן וועגן ליל שישי זאגט ער וואויל איז פאר א מענטש וואס ער האט השגחה אויף זיינע קינדער אפילו ביינאכט און בפרט נאך פרייטאג צונאכטס און שבת ביינאכט ער זאל זיי נישט לאזן ארום גיין אין די הייזער און אפילו ער זאגט אז ער גייט לדבר מצוה צו לערנען תורה ס'איז נישט אמת דאס האפערט לויטן ס'איז זייער נישט גוט אז א טאטע וואס ער האט א קינד און ער איז אים נישט מחנך, אויף דעם איז געזאגט געווארן דער פסוק חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנו, זאגט ער שוין אביסל אנדערש ווי ביז יעצט איז געשטאנען פון ר' חיים פאלאדזשי אין כף החיים, ר' חיים פאלאדזשי אין כף החיים זאגט עד שיתמלא זקנו, ביז די בארד וועט אים פול ווערן. ער זאגט נישט אזוי, ער זאגט גאר אנדערע ווערטער, ס'האט גארנישט מיט קיין נתמלא זקנו, ס'האט צו טוהן. ביז ער וועט האבן חתונה געהאט און נתמלא זקנו. אה, דעט מעיקס א ליטעל מאר סענס באט איט דאזענט. אין היינטיגע וועלט איז די וועלט אזוי נידריג, ברוך מרדכי איז געווען אן אלטער באק פון זעכציג יאר און ער האט געהאט חתונה געהאט און ער האט געהאט נתמלא זקנו און ער איז נאך געגאנגען כאפן בחורים און יונגלעך א גאנצן טאג און ער שרייט. היינט האב איך געכאפט אזא העכטל דו חזיר האסט געכאפט א בחור האסט אים געמאכט א קישוי אבר האסט אים אריינגעשטופט אין אחור און נאכדעם וואס? נאכדעם איז ער געווארן קראנק פאר לייף, ימח שמו דער גאנצער ברוך מרדכי. כ'האב געוואלט מ'זאל אויסהערן וואס א אינגערמאן, ס'איז א מידל עידזש, רופט אריין פון לאנדאן. כ'האב געטשענדזשט זיין וואויס אביסל ווייל כ'וויל נישט מ'זאל אים הרג'נען, כ'ווייס נישט קען זיין ער איז א מלמד, וועט מען אים מאכן אויס מלמד, כ'וויל עטס זאלטס עס אויסהערן, הערטס עס אויס. א גוטן ערב שבת ר' נחום, איך רוף פון לאנדאן ענגלאנד, ס'איז פֿינף צו צוויי ביי אונז און מיר האבן נישט.

און יעצט וויל איך וואס איך ענטפער פאר אים. כ'וויל דיר מסביר זיין, כ'פארשטיי זייער גוט אז דו ווילסט עס הערן פאר שבת. כ'האב אן אבליגעישן, איך האב אן אחריות עס צו מאכן פאר שבת. כ'וויל דיר זאגן א זאך. ס'איז געווען אין תל אביב האט געוואוינט א רב, א רבי, ער האט געהייסן דער אזשעראווער רבי. ער האט געמאכט עפעס פֿיר און דרײַסיק ספרים, א גאון מופלג געווען. איינמאל איז ער געקומען אין בני ברק, צו א ישיבה האט אים איינגעלאדענט און מ'האט אים געזאגט ער זאל זאגן א שיעור. האט ער געזאגט אזוי. אין אמת'ן אריין, אויב ס'דא אזא ענין פון כיבוד תלמידי חכמים, דארף דער תלמיד חכם לאזן אז מ'זאל אים מכבד זיין אויך, ער טאר נישט אוועקלויפן דערפון, האט ער געזאגט, פונקט אזוי ווי ס'דא א מצוה אז דער כהן זאל בענטשן דעם ישראל. יעצט, דער ישראל ווען ער זאל אוועקלויפן קען דאך דער כהן אים נישט בענטשן. איז זאגט תוס' אז ביידע זענען אין די זעלבע מצוה, סיי דער כהן ווייל ער בענטשט, און סיי דער ישראל ווייל ער לאזט זיך בענטשן. די זעלבע איז דא מיט א מקיף, מיט א ניקף, אום שבת, ס'דא, מגן אברהם ברענגט אז. ווען איינער לאזט זיך אז מען זאל אים אפשערן די האר איז ער אויך חייב, פארוואס ווייל ער לאזט זיך, וועגן דעם פרעגט מען א קשיא ביי יוסף הצדיק, ס'איז געווען ראש השנה וויאזוי האט ער זיך געלאזט, דער תירוץ איז וועגן כבוד המלכות, אבער ס'איז א פארטנערשיפ, גאנץ כלל ישראל מיט די מצוות מיט די עבירות עווריטינג ווארקס טוגעדער, איז די זעלבע דא אויך, אז מען דארף אפגעבן כבוד פאר א תלמיד חכם האט דער אזשעראווער געזאגט, קומט ער און ער גייט זאגן א שיעור, און ער גייט לאזן מען זאל אפגעבן כבוד פארן תלמיד חכם, ווייל טאמער נישט האלט ער אויף. כלל ישראל פון א מצוה און אפגעבן כבוד פאר א תלמיד חכם. די זעלבע וויל איך דיר זאגן ווי איך זע אז ס'איז זייער וויכטיג דער שיעור, ברוך השם ס'איז מורא'דיג נושא פירות, האב איך אסאך צו פארציילן, נאר דו מוזט וויסן איין זאך, איך שטעל מיך צו געווענטליך צו יעדע זאך, הגם ס'איז דא צייטן די לעצטע פאר וואכן איז עס מיר געווען מורא'דיג שווער, האסט נישט קיין השגה ווי שווער ס'איז געווען, ווייל איך בין נישט אינדערהיים, איך בין אין מיין האום טאון, מ'טרייט דא אויפצושטעלן א מיידל סקול, און. ס'איז געווען זייער א גאנצע לאנגער אריכות, צוויי וואכן, וואס איך פראביר צו טון. נאך אנדערטהאלבן וואכן זאגן זיי מיר זיי האלטן אז איך זאל זיין דער מנהל פון די מיידל סקול. האב איך זיי געזאגט, איך האב א חבר הייסט מענדי יאראסלאוויטש, ער איז א טאהשער אינגערמאן, ער האט א פיצא סטאר ביי פיפטיעט ענד עיטינט עוועניו, בארא פארק. איין טאג קומט אריין איינער און ער זאגט אים אז אזוי ווי דו נוצט דאך זייער אסאך נוטאלע אויל די פֿינף גאלאן, דו צאלסט דערפאר כ'ווייס זעכצן צו אכצן דאלער, איך וויל עס דיר געבן פאר פֿיר דאלער. זאגט ער ס'האט ארידזשינעל לעיבלס א הכשר אלעס, דו וויאזוי קענסטו עס געבן אזוי ביליג? זאגט ער איך וועל זאגן דעם אמת ס'איז געגנבעטע סחורה אונז וויל מיר עס פטור ווערן, זאגט ער געב מיר א מינוט און ער גייט אריין צו זיך אין קאך און ער קומט ארויס נאך א מינוט און זאגט יענעם ער זאל ארויסגיין פון סטאר ער וויל עס נישט קויפן פרעגט ער נו וואס ווער איז דארט אינעווענדיג זאגט איך וועל דיר זאגן די אמת יעדע זאך האב איך ליב צו טון מיט ישוב הדעת איך בין אריין דארטן איך האב געמאכט א חשבון אויב מען וועט גיין זיצן חלילה ווער העט גיין זיצן? דער אחור העט גיין זיצן. זיצן, זאגט ער, איך בין אריין, האב איך דורך געשמועסט מיטן אחור, און דער אחור האט געזאגט, איך וויל נישט, איך וויל נישט גיין זיצן, דו ווילסט קויפן ביליג און איך זאל גיין זיצן, איך וויל נישט, איצט איז ארויס געקומען נאו דיעל, נעמט יענער ארויס א בעדזש, און ער זאגט אים, זעסט איך ארבעט פאר די עף בי איי, און אונז טריי מיר צו פטר'ן גע'גנב'עטע סחורה, און זעהן צו הועווער דאז איט, זאגט ער, ווען דו וואלסט עס געקויפט נעם איך דיך ווען יעצט שוין אריין, דער אחור וואלט שוין געזעסן. למעשה, ס'דא איינער אין וויליאמסבורג וואס ס'גייט ארום אין סטארס, ער קוקט נאך די משקולות, ער ארבעט פאר די גאווערמענט איז ער אזא זעהט אויס ווי א ליטווישע אינגערמאן מיט א בארד איינמאל זאל ער אריינקומען די משקולות האט נישט געשטימט זאגט ער יענעם אנטשולדיגט איך בין פון די גאווערמענט און האט אים איינגעזעצט יענער געמאכט א דזשאוק דו מיינסט עס ערנסט זאגט ער ס'איז גארנישט קיין דזשאוק זאג עס וועגן דעם ווייל דער עולם דארף וויסן מ'דארף זיך וואטשן זאג איך פאר די חברה איך האב דורכגעשמועסט מיט מיין אחור און דער אחור זאגט ער האלט נישט ביים גיין זיצן פרעגט ער פארוואס זאלסטו גיין זיצן זאג איך אים פאר דעם זעלבן טעם וואס נחמיה זיצט. דו מיינסט נחמיה האט איינעם געטאטשט? קיינעם נישט! מיידל זאגט דאך ליגן. הגם אונז האמער דרײַצן קעיסעס וואס ער האט געטאטשט און געוואוינט מיט זיי, נאר איר ווייסט דאך וויאזוי ס'גייט. און אמאל איז דא א שוואכע מאמענט, א מיידל, א מאמע, מ'זאגט דיין טאכטער טויג נישט אין קלאס, מ'דארף זעהן עפעס צו טוהן, מ'דארף אהער, מ'דארף אהין, ווערט זי אנגעווייטיגט, פילט זי שוין ווי יענער כאפט זי אן בהוד יפה און באותו מקום, און ס'ווערט פרייליך. און דעם זאג איך יעדער איינער אז ער זיצט זאל ער זיצן מיט א ווידיאו. עניוועי, זאג איך פאר יענעם, איך האלט. נישט ביים דורכגיין די זאכן, ביסטו משוגע? איך בין ברוך השם ריטייערט און איך וויל שטארבן מ'זאל מיך טראגן אין קבר אלס א ריטייערטער מאן אן א דזשאב, כ'האב געארבעט מיין לעבן ענד איי ריטייערט, דעטס איט. קיצור, נאכדעם האט זיך געהאנדלט אסאך זאכן וואס מ'זאל לערנען, קעריקולעם, יא לערנען חומש, נישט לערנען חומש, האב איך זיי געזאגט אזוי, איך וויל דיר עפעס זאגן, ווי מער פרעשור ד'עסט ארויף לייגן אויף די מיידלעך זאלן לערנען, עט עס נאר זיין א מלחמה קעגן דעם אינטערנעט, אנדערע ווערטער דעם זיי זאלן נישט קריכן צום אינטערנעט, אז ד'עסט זיי געבן צופיל פרייע צייט עט זיין אן אינטערנעט געגייעכץ, זאג איך זיי הערטס אויס ביי אונז אין ווילימסבורג איז דא וויען לערנט חומש אינעווענדיג, וויזשניץ לערנט חומש אינעווענדיג, איך זעה נישט קיין גרויסע זאכן פארוואס מען זאל עס נישט טון, זאגן זיי סאטמאר רב סאטמאר רב, זאג איך אלעס איז ריכטיג אלעס איז אמת, סאטמאר רב האט אנדערש געהאלטן, אבער למעשה קוק אלע. מיידל סקולס אין בארא פארק האלטן אנדערש און זיי גייען פאראויס. און סאטמאר לערנט אויך חומש, זיי לערנען עס נאר נישט פון חומש אליינס, אבער א אידישע טאכטער מוז וויסן היסטערי פון ווי זי קומט, און זי מוז וויסן וואס דוד מלך ישראל, האט זיך געשלאגן איינצונעמען די ז' עממין, און זיי מוזן וויסן וואס העלדן האבן געטון פאר כלל ישראל, ענד דערס נאטינג ראנג מיט די אלע זאכן, איך וויל מען זאל עס מאכן א חלק פון קוריקולום. קיצור ס'איז געווען אהער מיט אהין אהין מיט אהער אבער. סוף זעמיר געקומען צו א קאנקלוזשען אז ס'איז זייער וויכטיג, בפרט נאך אין א מצב ווי היינט ווי ס'איז דא אינטערנעט מיט אלעם, מען טאר נישט לאזן די מיידלעך גיין איין מינוט ליידיג, זאלן זיך בייסן די פינגער נעילס ביז ס'וועט אראפ קומען, באט זאלן זיין ביזי דואינג קאנסטראקטיוו. און זיי האבן אלע מסכים געווען, בדרך כלל האבן מיר נישט געהאט צופיל מחלוקת אין דעם, נאר ס'איז געווען נאך אסאך אנדערע זאכן וואס מ'איז דורכגעגאנגען, כ'האב געהאלטן מ'זאל אריינברענגען געהעריג א דאקטער, א פרויען דאקטער, מ'זאל יעדן. סטודענט איוועליועטן, אמאל איז דא א סטודענט וואס נעבעך ס'איז נישט פול קעפעסיטי, סאו אז דו גייסט איר אנהייבן צו טעראריזירן גייסטו האבן א פראבלעם, שי דאזענט בעלאנג אין די סקול, און אויב יא דארף זי האבן העלפ, און מ'איז מסכים אויף יעדע זאך צוביסלעך, איך וויל דיר זאגן דאס איז דער יסוד, די הנחת אבן הפינה, אז מ'וועט עס שטעלן גוט וועט עס זיין גוט, און אז מ'וועט עס נישט שטעלן גוט וועט עס נישט זיין גוט, איך האב זיי געזאגט איך גיי ענק זאגן א זאך וואס וועט ענק ציענד אלע אויפרעגן נאך א ווייניג. אלע אין ביידן. מען דארף רעדן וועגן די קינדער וועגן אפשערן. איי די מאמעס שערן זיך נישט אפ? איט דאזענט מין עניטינג. היינט איז דא אסאך קינדער וואס זענען פרומער פון די מאמעס. האב זיי געזאגט עטס ווייסטס אין סאטמאר ווייסט היינט איין אידיש מיידל נישט א בת רחל מיידל וואס דאס הייסט אפשערן. זי ווייסט נישט פארוואס, וואו ס'שטייט, אין וועלכע תורה, אין וועלכן חומש. און זי ווייסט נישט אז דאס האט צו טון שפעטער מיט חציצות ביי טבילה. אנדערע זאכן און מען מאכט פאר יענעם אויכעט א פראבלעם ווייל ווען דו קעמסט אויס די האר ס'פאלט אראפ, ס'פאלט אריין ווען דו טובל'סט זיך אין מקווה, א צווייטע פרוי פיקט עס אויף און אלל אוו א סאדען מיינט זי ס'איז נאך געווען דארט פאר די טבילה, ביז זי ריעלייזט אז יענע האט רויטע האר, זי האט שווארצע האר. די אלע זאכן פעלן נישט אויס, וועגן דעם ווען איך בוי מקווה'ס בוי איך צוויי, איינס איז פאר מיט האר און איינס אן האר, די.

ס'איז אזוי ווי ס'איז דארט און ס'איז זייער א שוואכער היתר, קיינער איז דאס באמת נישט מתיר, ס'איז דא מען פארבט זיך די האר, און איך האב געהערט פון א גרויסן מורה הוראה אין לונדון וואס ער זאגט אז וויבאלד מען נעמט עס נישט אראפ מעג עס אזוי בלייבן, ס'איז אלץ פוסטע התירים, געב קרעדיט פאר ר' אהרן טייטל, מ'זאל געבן אסאך קרעדיט, ס'איז געווען א פרוי זיך טובל'ען און ז'האט זיך געפארבט די האר פארדעם, און די קוקערין זאגט אנטשולדיגט דו קענסט דיך דא נישט טובל'ען מיט אזא קאפ האר, זאגט זי, דאס הייסט ביי מיין מקווה, זאגט זי, גיי אין דיין מקווה, נאכדעם זאגט זי, נאר גלייך און תיכף ומיד, זאגט זי, איין מינוט, איך בין נישט באלעבאס, האט אפגעקאלט רבי אהרן טייטלבוים'ן, און געפרעגט וואס מען זאל טון, זאגט ער, פרעג די פרוי וויפיל ס'האט געקאסט צו מאכן די האר, די קאלערינג, האט זי געזאגט, איך ווייס צוויי הונדערט דאלער צו דריי הונדערט דאלער, פרעגט זי די מקווה אידענע, און פרעגט די פרוי, און אז איך גיב דיר יעצט די צוויי דריי הונדערט דאלער, זאלסט קענען אראפנעמען די האר, די פארב, און זאלסט צוריקקומען, און נאכדעם מוזטו דיר עס מאכן נאכאמאל, איך באצאל דיר די עקספענסעס. עפעס אראפ נעמען ארויף ארויף לייגן זאגט זי אקעי איי'ם ווילינג טו דו איט ביקאז זי וויל נישט דארפן גיין ביז אין ניו יארק אין איר מקווה אכלפנים איז געגאנגען אריבער און פרעגט ער די דא זאג האסט דארט אין שופלאד צוויי דריי הונדערט דאלער זאגט זי יא כאב ארויס גענומען דאס געלט און איר געגעבן ס'א מוראדיגע שיינקייט און א מסירת נפש פון איר ווייל יענע פרוי האלט אז מען מעג און כ'האב הנאה פון אים רב אהרן סאמטיימס יו דו טינגס גוד טו. עניוועי, למעשה אפילו דאס וואס דו האסט ארויסגעווארפן די קינדער און מען האט דיך גענומען אין קאורט, מען האט דיך געוואלט נעמען אין קאורט, דאס איז אויך געווען א גוטע זאך וואס דו האסט געטון, און דו האסט געטראכט פאר רשעות, נאר דער אייבערשטער האט עס געטראכט פאר גוט. ווייל איך שריי יעצט צו די סקווערע בהמות, גייטס מיטן רעבן אין קאורט, זעצטס אים איין פאר ווארפן ארויס קינדער, און עס גייט קומען דערצו. עניוועי, איז דא אסאך זאכן וואס איך זאג זיי מען דארף לערנען, מען דארף לערנען מער עניני קריבות, הרחקות, די אלע זאכן, און זיי זאגן אלע דו ביסט גערעכט, זיי גייען עס.

סוף פסוק איז געווען אז כ'האב מיך אזוי דורכגעקילט אז כ'לייד נאך יעצט אויפן קול. געשטאנען א גאנצע נאכט און געוואטשט, און נאכדעם כ'האב עס ארויפגעלייגט אויפן האטליין האב איך באקומען אסאך קאלס, זאגט מיר איין רב וואס איז אן ערנסטע רב פאר מורה הוראה, זאגט ער אזא מין גאונות נישט צו גיין קוקן צו ס'איז געווען הונדערט פראצענט פסול, אזא גאונות פאסט פאר א רב פון הונדערט יאהר צוריק. אז איר האט געהאט די קוראזש אזא זאך צו טוהן און אזא זאך. אדורכצופירן, איז געב איך אייך מורא'דיג קרעדיט, איז ס'דא די אפס און די דאונס, אבער דאס איז קלאר אז איך האב אן אבליגעישאן צוצושטעלן די אלע זאכן, און איך פארשטיי אייך זייער גוט, און איך בעט אייך איבער, איך בעט אייך איבער, איך מאך אויך, איך מיין, איי אלסא מעיק סאמטיימס, ווי מ'זאגט, יומען עררארס, אבער א מענטש איז דאך נאר דאך א מענטש, און טו מיר אפגרעידן יעצט אונזערע עקוויפמענט אויך, ס'זאל זיין נאך גרינגער און נאך גרינגער. ס'דא מסתמא אסאך מענטשן וואס געדענקען נאך. איין מינוט, מען דרייט איבער דעם טעיפ. גראדע, איך האב געקויפט די אלע זאכן ביי רעדיאו שעק. שטעל דיר פאר, דער בעל דבר האט אונטערגעברענגט רעדיאו שעק, ס'איז א מולטי מולטי ביליאן דאלער קאמפאני, זיי האבן אין גאנץ אמעריקע האבן זיי ברענטשעס, און זענען, זיי האבן צוגעשפארט, זיי האבן נישט געמאכט גענוג סעילס, די אינוועסטערס האבן געוואלט ארויס, יעצט א יאר שפעטער האבן זיי צוריק געעפנט נאכאמאל. במשך דעם יאר האב איך אפגרעידעד צו אנדערע עלעקטראנישע עקוויפמענט אזוי אז אונז ברויך מען שוין נישט אנקומען צו זיי, און הער אויס, מען טוט אלעס וואס מען קען, און דער אייבערשטער זאל העלפן אז ס'זאל זיין, ס'זאל מוציא זיין מכח אל הפועל. יעצט איז דא יעצט א פרשה פון א אינגערמאן וואס האט חתונה געמאכט א קינד, און נאך די חתונה האט ער געזען ווי דאס מיידל, ווייבל, שפילט זיך אין טוילעט א גאנצע צייט, ס'כ'ווייס נישט וואס ענדליך ער איז דערגאנגען א סמארטפאון, ער ווייסט דאך נאכנישט וואס דאס איז, און דער סוף איז געווען אז דער יונגערמאן פרעגט איר אזוי איידלערהייט, אז דו ביסט אינטו אלל דיס גארבידזש, פארוואס האסטו געזוכט א בחור א תלמיד חכם, טא מיין טאטע האט מיר אזוי איינגערעדט. און וואס איז געווען דער סוף? ער האט איינמאל געזען אויפן סמארטפאון וואס זי קוקט, זי קוקט אויף נאקעטע זכרים מיט אלע די מי די בילדער וואס איז נאר דא איז גראדע א היימיש מיידל, פון היימישע עלטערן, פון א רבי'שע משפחה, איז פרעגט ער וואס האסטו עס געדארפט האבן? און נאכדעם אז דו האסט געזען אז דו ביסט אויף אן אנדער ניגון און איך, וואס האסטו געמאכט א בעיבי? זאגט זי ווייל די עסקנים האבן מיר מסביר געווען אז מיט מאכן א בעיבי העט נישט זיין אזוי גרינג צו גט'ן, ביי יעקב אבינו שטייט אויכעט, האט ער געזאגט לאמשול לילך גט'ן, נו גט מען זיך שוין נישט אזוי. יעצט איך וויל זאגן אז זיי האבן נאך אויך געזאגט אז איך זאל גיין צו סייקיאטריסט, סייקיאטריסט זאל מיר עס מאכן ארויסקלאפן פון קאפ די אלע מיסע זאכן וואס איך האב געוואטשט א גאנצע צייט, וויל ענק זאגן אפאר זאכן, נאמבער וואן אז איינער האט ליב טשיז קעיק איז בפרט נאך די רעבעצינס טשיז קעיק, ס'א גוטע טשיז קעיק, קיין שום סייקיאטריסט קען עהם דאס נישט ארויסרעדן, דאונט בעליוו דיס גארביטש, דאס איז די ערשטע זאך. די צווייטע זאך, פארוואס זאלסטו פארביטערן דיין לעבן מיט דיין מאנ'ס לעבן? אז דו האלטסט ביי אנדערע זאכן, ס'איז דא אזאלכע בחורים ווי דו אויכעט, פארוואס זאלסטו דיך שלאגן און דראפען אויף גראדע ווענט? און דריטענס זאג איך אים, איך האב געזאגט, יונגערמאן, שלאג כפרות, ווייל אזוי שלאגסטו כפרות מיט איין קינד, אזוי וועסטו שלאגן כפרות מיט צען. דא האט זיך נישט גוט אויסלאזן. נאר פארוואס טוען עס די עסקנים? זייער פשוט פארוואס, ווייל זיי מאכן דא גרויס געלט, זיי טשארדזשען טויזענטערס פונעם טאטן פונעם מיידל, און נאכדעם העלן זיי טשארדזשען ווייטער ביז לאנג משיח עט קומען. רבותי סאיז א ביג מיסטעיק אז מען איז אריינגעפאלן ביי קאטוילישע איז נישט דא קיין געגעטעכטס נישט ווייל דער יאשקע פאנדראק האט דאך געוואלט צוציען מענטשן האט ער געגאנגען פרא ווימען נישט דא קיין געגעטעכטס אזוי האט ער צוגעצויגן די פרויען אין די תורה שטייט אבער נישט אזוי אין די תורה שטייט כי מצא בה ערות דבר וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה ושלחה מביתו. יעצט, דער הייליגער רבי אהר'לע דער בעלזער רב איז אויך געווען א גרוש, ער האט זיך נעבעך געמוזט גט'ן, און די צווייטע פרוי איז נישט געווען אזוי צניעות'דיג. עס מיינט גארנישט, עס איז א מצוה געגעבן געווארן אין די תורה אפילו פאר ערליכע אידן אויכעט. און יעצט זאגט מיר דער טאטע, יא, יעצט פארשטייט ער שוין דעם האטליין. פרעג איך אים, וואס פארשטייסטו? זאגט ער, נאמבער וואן אז די רבנים זענען די גרעסטע חזירים, זיי האבן די ערגסטע שטיבער. נאמבער טו, אז א מענטש האט א שלעכט קינד, איז מיינט ער אז חתונה מאכן איז די סעלושען. יעצט עס קען זיין אז חתונה מאכן איז די סעלושען אבער דארפסט טרעפן בת מינו, ס'דא אזאלעכע בחורים וואס וואלטן זיך אזוי אינדזשויט מיט אזא מיידל, wow they would make a living, נאכדעם וואלטן זיי געדארפט באצאלן א פרייז אבער קודם וואלטן זיי געלעבט און געברענגט קינדער און זיי אויפגעצויגן, באט נעם נישט אזא וואוילן בחור און פיר אים אריין, דער בחור איז גארנישט שולדיג. ווייניג. כ'האב ענק שוין געזאגט, פונקט ווי מ'דארף פרעגן א מיידל צו זי איז שוין א בעולת בעל מיט די אלע זאכן דארף מען איר פרעגן צו זי האט אן אייפאון, צו זי האט א סמארטפאון, צו זי ווייסט וואס דאס איז פארנאגרעפי, דערס נאו ריזען נאט טו עסק. וואס געשעהט אז ער ווערט געוואויר א וואך נאך די חתונה? איז ער שוין גליקליך? מ'זעצט זיך אראפ מיט א מיידל פרעגט מען פייוו יערס דאון די ליין וואט דו יו טינק איטס גאנע בי, און די זעלבע פרעגט מען דעם בחור, און נאכדעם פרעגט מען אים, האו פאר אר יו אפ טו? ווי ביסטו? ביסט מהדרין מהדרין מן המהדרין, ביסט סתם א שייגעץ א גארנישט, און דאס איז וואס אונז מוז מיר זיך אויסלערנען. רבותי, דארף זיך זייער גוט נאכפרעגן אבער די בעסטע אינפארמעישן איז ווען מען רעדט צום בעל דבר אליין, ווייל ניינטי פערסענט זאגן זיי דיר אויס דעם אמת, דער טאטע שעמט זיך דיר נאר אויסצוזאגן די באמת, אזוי זאגן דיר ליסן, איים נאט אפ טו אלל דיס, געהאט יעצט א חבר, האט א שידוך געטון מיט אן אייניקל. האט דאס מיידל געפרעגט אים, טעל מי יור א קאנטרי בוי אר א סיטי בוי? קיצור זאגט דער בחור, איך ווייס נישט וואס דאס הייסט א קאנטרי בוי, וואס דאס הייסט א סיטי בוי, טא לאמעך דיר זאגן, א קאנטרי בוי מיינט וועסט דיך אריינזעצן מיט מיר אין די קאר און וועמיר פארן אויף לאנגע לאנגע שטילע ראודס און וועמיר קענען כאפן א האג און א קוש אויפן וועג, אוודאי ווען מ'עט מעגן, און א סיטי בוי מיינט וועסט דיך שטופן אין טרעין, האט ער געזאגט איך בין א קאנטרי בוי, ווען יו טאלק טאגעדער זאגט מען דיר דעם אמת. ביקאוז דעי דאונט פיל ריזען טו סעי א ליי, זיי ווילן זיך נישט באגראבן זייער גאנצן לעבן. יעצט איך וויל זאגן קאצק האט געארבעט אויף מידת אמת, איך זעה אז אין גער איז נאך געבליבן אביסל מידת אמת ווייל כ'באקום צענליגע קאלס, שכוח אז איר האט גערעדט פון דעם סאבדזשעקט, ס'טוט אונז מורא'דיג וויי וויאזוי ס'גייט צו ביז יעצט. קיינער האט נישט קיין קוראזש אינעווענדיג צו רעדן, אז איר'ט רעדן וועט דער עולם הערן, דער עולם האלט מיט אייך, נישט יעדער קען זיך ערלויבן מיט אזאלעכע קדושות און פרישות, און מיידלעך ווייבלעך זיכער נישט, און ס'איז שוין געקומען די צייט אז מ'זאל עס טשענדזשען, ס'איז שוין, פונעם בית ישראל איז שוין דא פופציג יאר, און אזוי ווי איר זאגט, גער איז קיין עין הרע היינט מסתם פון די גרעסטע קעניגרייכן אין די חסידישע וועלט. כ'נישט זאגן אז יעדער איז דא א צדיק. אין א געוויסע זאך האב איך הנאה ווייל איך האב שוין געוואלט אנטון מיין בולעט פרוף וועסט, כ'האב שוין געמיינט זיי קומען שיסן, דערווייל ניין ניין זענען זייער נארמאלע מענטשן און נישט יעדער קען גיין אויף אזא אופן, דער הייליגער קאצקער האט געהאט א הויעכן דרך, האט מען געקענט מיטהאלטן מיט דעם דרך, אחד בעיר ושנים במשפחה, און היינט איז עס אינגאנצן בטל געווארן, היינט זוכט מען נארמאלע מענטשן. רשי ברענגט דארטן אין פרשת אחרי אז ס'איז געווען צוויי דאקטוירים, איינער האט געווארנט זאלסט נישט שלאפן וואו ס'איז קאלט ווייל ס'איז נישט געזונט, דער אנדערער האט אים געווארנט זאלסט עס נישט טון ווייל דו'סט שטארבן אזוי ווי יענער איז געשטארבן. זאגט רשי אחרי מות שני בני אהרן, נאכדעם זאגט ויאמר ה' אל אהרן אז דו זאלסט נישט אריינגיין בכל עת אל הקודש. דער צווייטער ווארנט מער ווי דער ערשטער ווייל ער זאגט זאלסטו עס נישט טון מ'זאל נישט עטס שטארבן אזוי ווי די קינדער פון אהרן זענען געשטארבן. כ'האב פאריגע וואך גערעדט, כ'האב מסביר געווען מ'זאל נישט לאזן קינדער גיין נאך געלט באט קיינער קערט נישט. איינער פארציילט מיר, ער וואוינט אין בארא פארק, איז צוגעקומען צו די טיר צוויי מיידלעך און ער פון מיינע חסידים ער ווייסט מ'טאר נישט די קינדער מקרב זיין, פרעגט ער זיי מיידלעך וואס גייט עטס? זאגן זיי אונז גיימער נאך געלט.

אין בעלז אין אשדוד האט מען געכאפט א מלמד אין כיתה א' אין די תלמוד תורה ער הייסט מאיר אשלג ער איז א שלאק בקיצור און נאך פאר מען האט אים געוואלט איינזעצן מען האט אים שוין געהאלטן אן איינזעצן איז ער אנטלאפן אויף אמעריקע און ער איז ער דרייט זיך שוין דא הער איך באלד א חודש יעצט פארן זיינע קינדער אויכעט אהער, כדי ער זאל קענען ווייטער לעבן א חזר'ישן טאג, ער מיינט אז דא וועט מען אים נישט נאכלויפן, אונז ווייס מיר אלעס, אונז האבן מיר שוין אלעס איבערגעגעבן, ער קומט אריין מיט א וויזע, ער האט נישט קיין ווארקינג וויזע, און ער איז אנטלאפן פאר מען האט אים איינגעזעצט, דאס זעלבע וואס אונז טוהן מיר מיט דעם טייטלבוים. די זעלבע טוהן מיר דא פון אלע זייטן, ער גייט נישט האבן דא איין מינוט מנוחה ווייל איך וויל ווייזן פאר דעם גראבן פויער פיפל חזיר דעם בעלזער רב אז ער שלאגט זיך מיט די ראנג פיפל, אונז זעמער שטערקער פון אים ווייל ער לאט אלע חזירים וואקסן, מ'האמער אים געבעטן מיט שיינעם זאל ער ארויסווארפן די פירערס, מ'האמער אים געבעטן מיט שיינעם ער זאל ארויסווארפן אין אין מאנטשעסטער ער זאל ארויסווארפן. ניין ער לאכט זיך אויס, ער העט כאפן אזא באגראב פון אונז אז ער העט נישט גלייבן וואסארא באגראב ער העט כאפן, סאו דער מאיר אשלג איז שוין מען ווייסט שוין דא פון אים פונקטליך, די וואס זיי דארפן וויסן פון אים ווייסן שוין זייער פונקטליך, טראסט מי. בקיצור קומט ער יעצט דא און ער העט דאך זיין דא א מלמד ווייל צו דעם טויג ער דאך, אין בעלז העט אים מקרב זיין, האסט דאך א מצוה, איז דאך א היימישער. יעצט איך וויל ענק זאגן נאך א זאך, ווען מען כאפט שוין איינעם האלט ער שוין נאך פופציג מינימום פופציג קינדער, כ'געדענק כ'האב ענק פארציילט אז ס'איז דא א כתב אישום קעגן איינעם וואס ער הייסט העריסאן, דוד העריסאן, געדענקט כ'האב ענק פארציילט? יעצט האט אנגעהויבן ארויסצוקומען ס'איז דא איינס און נאך איינס און נאך איינס, wow האט דער געטאטשט מיידל, כ'זאג אבער ס'טאטשט איינעם טאטשט צען, פארוואס זאל ער זיך אפשטעלן ביי איינעם? האבן מיר געלאזט אים און סאיז יעצט ארויס געקומען ער האט עס געטוהן די גאנצע צייט און ער ער האט אבער גאטס ווייל ער קומט אריין אלע קומען צוגעדעקט מיט די ציצית מיטן טלית קטן מיט אהער מיט אהין ער קוקט אין פנים דו קוקסט אויף אים ער קוקט אויף דיר די פאליס כאפן אים אן און מען טראגט אים אריין ער האט געטוהן מיט אסאך תלמידים די ארגסטע מינע נידריגסטע עבירות וואס סאיז דא סאיז סאיז פוי סאיז סאיז עקלדיג כוויל עס אפילו נישט נאכזאגן ביקאוז איטס אירעלעווענט. און ער איז געווען די רב אין די אולפאן פון די פרומע מיידלעך אין די שטאט, שטעל דיר פאר ווי ס'האלט יעצט. זיין ספעשעלטי איז געווען אז ער האט געלערנט מיט מיידלעך פון כיתה ט' אין אולפאנא, אולפאנא הייסט אין א סקול, אין א היי סקול. ער פלעגט צו זאגן אז זיי זאלן קומען אין א מקלט אדער אין אין בית הספר דעמאלטס און דעמאלטס. און די מיידלעך וואס האבן מורא געהאט זענען געקומען, וועגן דעם וויל איך זאגן, רבותי לערנט אויס אייערע טעכטער, קיינער איז נישט דיין באלעבאס און אז מען סטראשעט לאך אין פנים, איך וויל דיר זאגן, קוק מיך, מען האט מיך געסטראשעט מיט מיך הרג'ענען, מען האט מיך געשאסן און מען האט מיר געגאסן בליטש אין די אויגן, און איך קען זאגן דעם פסוק ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כלכם היום, משה רבינו זאגט שמא תאמר. מיינען אז מען האט דעיס געטוהן, דעי צרות, יענע צרות, זאגט משה רבינו אלעס איז גוט אבער זעהסט די לעבסט נאך, רבותי זאגטס אן די מיידלעך ווען איינער סטראשעט דיך זאלסטו די ערשטע מינוט גראד פארציילן פאר טאטי און פאר מאמי און קאלן די פאליס, מען טאר נישט קיין מורא האבן פאר זייער סטראשענען, זיי קענען גארנישט, זיי זענען קליפות סטרא אחרא, זיי זענען גארנישט און מען דארף נישט קיין מורא האבן פאר. די זעלבע האט מיר אלץ אנגעקאלט זאלסט אבאכט געבן סאטמער קען זיי קענען זאג איך אים סאטמער איז די סטרא אחרא איך בין זיי מבטל והפקר כעפרא דארעא כ'האב נישט קיין מורא פאר זיי און אזוי זאלט עטס אויסלערנען די קינדער אז איינער זאגט זאלסט קומען דעמאלטס און דעמאלטס זאלסטו מאכן זיכער אז די גייסט מיט מיט דיין טאטן מיט דיין מאמען און מיט א פאליס. און אז טאמער זאגט ער אז טאמער דו'סט נישט קומען וועל איך דיר דאס און דאס טון זאלסטו נישט קיין מורא האבן, בסך הכל ווען דו ביסט א מיידל מיט גאטס און ער סטראשעט דיך, נעם דיין שפיציגע שיך, דו האסט דאך שיינע שפיציגע שיך, יא יעדע מיידעלע גייט מיט שפיציגע שיך, שיס אים אריין ביי די ביצים, ביי די באלס, צווישן די פיס, שיס אים אריין, בלויז פארן סטראשען, עטס דארפטס ענק אנהייבן אויסצולערנען סעלף דעפענס, עטס קענטס נישט מער לעבן אין אזא מין פחד, פרינציפל זאל ענק סטראשענען? ווער איז ער? וואס איז ער? ער איז גארנישט. דו קענסט אים אליין געבן א באקס ער זאל זיך איבערקערן ווער שמועסט נאך דיין טאטע צו דיין ברודער? דארפטס ענק גארנישט דערשרעקן פאר די חברה. בקיצור, זיין לויער שרייט אז אלעס איז נישט אמת, כ'האב קיינמאל נישט אנגערירט קיינעם, איך האב נישט אפילו א פריוואטן צימער אינעם חדר און אין די סקול, ער כאפט נישט אז מ'קען עס טון אין פאבליק אויך, דאס איז נחמיה נאמבער דרײַ, נחמיה, דו האסט אויך נישט געטאטשט דאס מיידל, וואס? ס'מיידל האט זיך אנגעלייגט אויף דיר? און נאך זיבן און זעקס האבן זיך אנגעלייגט אויף דיר יעצט האמער דרײַצן דו ווייסט דאך וואס די צאל ס'הייסט ער ווייסט גארנישט און ער איז מסכים צו נעמען א פאליגראף טעסט און מיטן קינד אויכעט איז א דזשאוק אין ארץ ישראל איז א פאליגראף טעסט בכלל נישט אנגענומען אין די לאו סיסטעם בכלל נישט ווייל ס'איז דא אזאלכע סבכה'לעך ס'דא איינער דער קאו קאו, ער איז געווען אין סאטמאר, כ'ווייס נישט צו ער לעבט נאך צו ער האט שוין געפייגערט, איך ווייס נישט, ער איז געווען ביזי מיט חבד, איז ער האט אויכעט גענומען א טעסט, ער האט געזאגט ער איז אזוי שטארק ער קען עס דורך מאכן, ס'דא מענטשן וואס האבן נישט קיין הארץ, און דאס איז געווען דעמאלטס ווען מ'האט זיך געשלאגן מיט חבד, מ'האט אים געשטעלט אויף א פאלי, אין אמעריקע איז אויכעט נישט הונדערט פראצענט עקירעט, אה, מ'נוצט עס נאר אזוי ני, אבער אין ארץ ישראל לאכט מען פון דעם, סיי ווי נעמען א פאלי, פאליגרעף. טעסט. איצט ווער ס'געדענקט, לעיזער בערלאנד האט דאך די זעלבע געטענה'ט, ער איז חף מפשע, ער ווייסט נישט פון גארנישט. זאגן ער האט אויך א קהילה ער איז א רב פון צוהר, צוהר תעשה לתיבה, אויף נח'ס קאסטן איז ער די רב. עניוועי, מענטשן שרייבן אריין ימח שמו ער זאל פארפוילט ווערן אין די תפיסה, וואוינען וואוינט ער אין רמות. עניוועי, די אלע זאכן איז נישט וויכטיג וואס ער וואוינט ווי ער וואוינט נישט, די אונטערשטע שורה איז אז ער גייט אויפן זעלבן דרך ווי לעיזער בערלאנד, נאכדעם קומען זיי ארויס יא זיי האבן יא געזינדיגט, קודם זאגן זיי אלעס איז שקר וכזב, זאג כאטש ס'איז פֿינף פראצענט אמת, כ'האב נאר געקוקט, כ'האב נישט געטאטשט, כ'האב נאר געוואלט טאטשן, קודם ס'איז שקר און נאכדעם ווען מען ענדיגט מיט זיי זאגן זיי איטס אלל טרו, עניוועי, מ'האט דאך פון לעיזער בערלאנד האט אויך אזוי געפירט אזא מערכה, נאר ער האט געבעטן. אז מען זאל אים געבן זעקס חדשים תפיסה, ווייל ער איז שוין געזעסן דא און דארט און ער איז שוין געלאפן מיט אלעם, אזא פנים טראגן מיר אונז. יעצט זיי זאגן אז זיי האבן געהערט א מורא'דיגע שוידערליכע מעשה אז אין מארסיי זענען זיי גאנץ פיינע אידן און אין ארץ ישראל גייען זיי אראפ פון וועג, עה איך פארשטיי נישט מען שיקט זיי דען נישט אויף ארץ ישראל? חוץ פון דעם ברענגען זיי דארטן אז עפעס א אידיש קינד האט חתונה געהאט מיט אן אראבער. כ'האב ענק פארציילט אז ס'איז דא אין סאוטה און ס'איז דא אין נאך אסאך קליינע שטעט ווי ס'איז בכלל נישט דא קיין עקסטערע תלמוד תורה פאר אידישע קינדער, אלעס גייט אין די גוי'אישע שולעס דארטן, און דער מנהל האט מיר געזאגט ס'איז דא נײַנציק פראצענט נשואי תערובת, און אז מ'האט חתונה מיט אן אראבער לויט זייער געזעץ איז דאס קינד א גוי אן אראבער. א ישמעאלי און ער האט זיך געבעטן מען זאל עפעס טון, כ'האב אים געהייסן ער זאל דעמאלטס פארן צו דעם ספר'ן, בקיצור מען האט עפעס ערלעדיגט, איך ווייס נישט היינט ווי ס'האלט, ליידער ליידער מיר האבן מיר קיינמאל נישט אריינגעלייגט גענוג כוחות צו ראטעווען די ספרדישע אידן, מיר האבן מיר נישט געטון גענוג, די רבי האט דאך געוויינט נאכדעם, וואס מאכן די קינדער, ער האט זיך אויפגעוועקט נאכן סטראוק, די ילדי מאראקא, די ילדי תימן. און די זעלבע איז מיט די קינדער פון פראנקרייך, מען טוט נישט גענוג און ס'איז אן אויסגעמישעכטס, דא אז מען גייט אין פאבליק סקול איז עס מסתמא א גוי'אישע סקול, דארט איז עס אן אראבישע סקול, במילא אז זיי פארליבן זיך אין אן אראבער ווערן זיי נעבעך שונא ישראלים, זיי הרג'נען די אידן נאכדעם ווייל זייער נשמה לעכצט צו זיין א איד, עניוועי איך וויל נישט יעצט אריינגיין אין די גאנצע פרשה. זיי בלאפן, די פראבלעם האט זיך נישט אנגעהויבן דא, די פראבלעם האט זיך אנגעהויבן נאך דארטן, די אלע יארן וואס מען האט גארנישט געטון, נאך געווען דער קאלעווער רבי פלעגט פארן זיי געבן חיזוק, ער פלעגט טון פאר זיי אסאך, אבער וועם האט אינטערעסירט, יעדער איז געווען אונטער זיין וויינגארטן פארנומען, מען איז געווען ביזי אהרן און זלמן לייב, זלמן שמייב, מיט דעם משוגענעם, מיט יענעם, ווייסעך וואס, וואס מען טוט יעצט איז אינגאנצן נישט קיין סעלושענס און נישט קיין ישועה, מען דארף דארטן סעגרעגעיטן די סקולס, מאכן. און תלמוד תורה'ס און מאכן מיידל סקולס און די אלע זאכן וואס מען טראגט אויף ארץ ישראל חינוך עצמאי עה דאס לאזט זיך נישט אויס מיט גארנישט איך בין געווען יעצט אין ארץ ישראל האבן זיי מיר געזאגט אסאך וואס זענען געקומען פון דארטן זיי האבן געזאגט ווען אונז זעמער נאך אינעם עירפארט קוקט מען שוין וויאזוי מ'עט זיין א חייל א זעלנער מ'עט האבן מיידלעך ס'א מחיה וואס מיינט עטס מען פארציילט זיי נישט עניוועי לעבטס ווייטער אין ענקער טעות איך האף עטס עטס ענק אמאל אויפוועקן עס קען זיין אז נישט. כ'האב געוואלט זאגן נאך זייער א וויכטיגע זאך, עס קומט אריין א פאבליק סקול באס, פיקט אויף דריי קינדער, און יעדער קוקט עס צו און קיינער זאגט גארנישט, דאס איז פונקט אזוי ווי די מעשה ווען מ'האט געמאכט דעם עגל און יעדער איז געשטאנען און געשריגן אלה אלהיך ישראל אשר הוצאתיך מארץ מצרים, דוד'ל דאס איז דער אפגאט, ער האט אונז געברענגט אויף די וועלט און ער געט אונז אלעס. אזא רשעות, ס'איז די גרעסטע בזיון פארן אייבערשטן, פאר די אידן און פאר חסידות און פאר טשערנאבערלעך קראבלעך סקווערע בערע. יא, איך וועל אויך זאגן, איך האלט פערסענלי אז יעצט איז די צייט אז מ'דארף זיך עפענען א שול אין סקווער, איינער זאל אין זיין הויז לאזן דארט מען זאל קומען זיך צוזאם דאווענען, אזוי ווי די בני יואל האבן געטון, און זאגן אין לנו חלק מיט דעם שיגעון לדוד מיט דעם משוגענעם דוד. בקיצור, ער האט שוין געשאלטן וויפיל ער האט געקענט, זיין טאטע האט שוין אריין געשאלטן, ער האט געזאגט אז זיין טאטע האט געשאלטן, ס'מוז נישט זיין ס'איז אמת, מען האט שוין געטון און געשאלטן און געבענטשט, מען האט שוין אויסגעקויפט יעדן פאר געלט, מען האט די מונקאטשער אויסגעקויפט פאר געלט, עט די ענד אוו די דעי, אויב דאס קען געשען אין א חסידיש הויף, איז אז ס'נישט דא קיין. עקסטערע שול, אין די גרויסע שול טאר מען נישט דאווענען, און ווער ס'דאווענט דארטן געט חיזוק פאר דעם שייגעץ פארן דוד'ל מיט די גאנצע רעזשים, און איך האלט מען זאל טוהן די זעלבע ווי איך האב געזאגט דעם קאסאנער, גיי צו די עף בי איי זאג זיי אונז וויל מיר עפענען א שול, אונז האבן פראבלעמס מיט דוד'ל שייגעץ, מ'האט גערעיפט אונזערע קינדער, אונזערע מיידלעך און אונזערע יונגלעך, הערשי ברייער מיט אלע דעם נאנטן רבי'נס חברה, און אונז וויל מיר ענק זאגן ער גייט אונז וועלן פארברענען, ענד איף יו גאנע סטעי היער דארפטס אים נאר ווארענען, עט ער זעהן ער איז גארנישט ווערד. סטאלין האט אויך געמיינט ער איז בעל הבית אויף די וועלט איז געקומען איינער קאגענאוויטש זיין שוואגער האט אים געשאסן. עטס נישט איך זאג מען זאל שיסן דעם סקווערער מען דארף מאכן אן עקסטערן בית מדרש און נאך בחייו זאל ער זעהן מרדו בך יהודאי די אידן האבן דיר ווידערגעשפעניגט מ'האט מער נישט מיט דיר גארנישט באמת איז זיי זענען די אידן און דו רעדסט דיר איין אז דו ביסט די איד איך האלט אז יעצט איז די צייט האט נישט געטון גארנישט פארן קאסינער, זיינע שעלטערייען זענען געגאנגען אין דר'ערד אריין, ס'איז געווען אמאל א איד, מ'האט פארציילט אז ער האט געהאט עפעס א סטאר און עפעס א איד איז אריינגעקומען און ער האט אים צוזאמגעשאלטן ווייל ער האט אויך דעם זעלבן סטאר צוויי גאסן אוועק, ער איז געווען זייער צעבראכן, איז אריין צום דברי יואל האט אים פארציילט אז יענער איד האט אים צוזאמגעשאלטן, האט אים דער רבי געזאגט, זאלסט וויסן, כ'האב א קבלה אז ווער ס'קען נישט בענטשן קען נישט שעלטן, דער איד קען דיך בענטשן און ס'זאל מקיום ווערן די ברכה? זאגט ער מסתם נישט. איז שוין, דארפסט דיך נישט זארגן פאר זיין קללה, ס'איז א טו וועי סטריט, די זעלבע דא אויך, די אלע קללות איז גארנישט ווערד, זיינע ברכות זענען אויך גארנישט ווערד, ער האט צוגעזאגט אז מ'וועט נישט זיצן, און אויב מ'איז געשטאנען אין תפיסה, ער האט צוגעזאגט אסאך זאכן, ער איז אן אויסגעבלאזענע א ה, און איך בעט דעם עולם, מאכטס ענק א שול, ווייל דאס טאר נישט צוגעלאזט ווערן, אז מ'זאל נעמען קינדער אין א פאבליק סקול, אין א פאבליק סקול! ווייסטס וואס דאס איז? און מען פרעגט א קשיא, אונז זעמער דאך אלע אידן, ניין? נו, אז אונז זעמער אידן, וואו איז אונזער אידישע געפיל? וויאזוי שטעלט זיך נישט איינער אויף אינמיטן בית מדרש און זאגן רבותי איך בין מוחה, אזוי ווי רבי אלטר משה גאלדבערגער האט געטון ווען דער וויזשניצער רבי האט געדאווענט אין גרויסן בית מדרש, ער האט זיך אויפגעשטעלט, ער האט געוואוסט ער גייט כאפן שלעק, ער האט זיך אויפגעשטעלט איך בין מוחה, ס'איז נישט קיין פלאץ פאר אים, ער איז טאקע דעם סיגעטער'ס מחותן אבער דעם דברי יואל'ס שונא איז ער געווען, און די שיטה האט נישט אויסגעהאלטן לויטן דברי יואל. איך האלט אז טאמער קיינער קען דאס נישט דערלעבן צו באווייזן, עט עטס אנהייבן צו פארשטיין פארוואס דער ווילנער גאון האט געלייגט חסידים אין חרם. עטס ווייסט פארוואס? ווייל ער האט געזען ס'איז ארגענייזד מאפיא. איז ביז ווילאנג ס'איז דא א איד א תלמיד חכם אין פראנט דערפון, אלרייט. אבער אז ס'איז סתם ארגענייזד מאפיא, דארט נאר דא אפאר שלעגערס, דעם רעבין שלעגער, איז טאקע דא א לעפקאוויטש איינער, דעם רעבין שלעגער? נאנאנאנא, דאס טאר מען נישט צולאזן. יעצט איז דא עטליכע מוסדות וואס מ'האט זיי געכאפט, און מ'האט זיי צוגענומען די פראגרעמס, איך הער אין קרית יואל האט מען אויך געכאפט, זיי האבן אויך פארלוירן אסאך פראגרעמס, צו אלע פראגרעמס, איך ווייס נישט, כפנים כ'האב ענק געזאגט אז דאס גייט זיין דער סוף, נאר דער עולם קאלט אפ, כ'האב יעצט געשיקט א בחור ער זאל גיין קאמפלעינען מ'האט אים ארויסגעווארפן, און זאגט יענער דו ביסט דער דריטער היינט, עווענטשעלי עט עס נעמען אן ענדע, זאלטס ענק אויסלערנען, די גמרא לערנט אונז. צרות רבים חצי נחמה. דעטס איט. ס'עט ענק שאטן צו די פראגרעמס צו די געלטער די גבירים געבן נישט קיין געלט כ'האב געהערט זאגן יעצט איינער א גרויסער גביר א מולטי מיליאנער בקיצור מ'האט אפגעקאלט א מענטש און מ'האט אים געבעטן אז ער זאל געבן געלט פאר די פראנצויזישע אידן זאגט ער ביסט משוגע פראנצויזישע אידן אונז האמער אזויפיל קינדער אין די גאס ער איז אין לעיקוואד אונז האמער אזויפיל קינדער אין די גאס זאגט ער אנטשולדיגט האסט שוין אויסגעהערט דעם משוגענעם נחום ראזענבערג זאגט ער איך הער אים יעדע וואך ערליך רעלידזשעסלי און אלעס וואס ער זאגט איז ריכטיג און דער איד איז א איד וואס כ'הער זאגן אז ער האט כ'ווייס אפאר הונדערט ארבייטערס וואס שרייבן מארטגידזשעס א איד א מולטי מולטי מיליאנער ער זאגט איך וויל אפילו נישט הערן פון דעם פראגרעם די געלט זאל בלייבן דא. פאררעכטס אונזער חינוך, אויף דעם איז נישט דא קיינער. ווען מיר גייען דארטן אין אווערסיס וועט מען גיין. ר' דוד פיינשטיין האט נישט וואס צו פארלירן. א איד וואס ער זיצט אויף הונדערטער מיליאנער דאלער. אין זיין ישיבה איז נאר דא די אלטע מענטשן. די בילדינג אליינס איז ווערט אן דרייסיג פערציג מיליאן דאלער ווען ער זאל עס פארקויפן. קאטלער זיצט אויף הונדערטער מיליאנער דאלער. פארשטייסט? און ס'איז איינגעפעדעמט, די מענטשן זיי קריגן קאמישענס, ער דארף נישט דא זיין, און דער אלטער איד דער קאלעווער רב איז דאך נעבעך א חוץ און נזק, און זאליקא זיצט אויף הונדערטער מיליאנער דאלער, די צייטונג האט גערעכנט זיין וועלט נאך יארן צוריק א פערטל ביליאן דאלער. סאו יעדער זיצט האט נישט וואס צו טון פאר ליידיגיין, אנשטאט זאלן פאררעכטן זייערע מוסדות לויפן זיי ארום איבעראל. כ'האב פאררעכטן פראנצויזישע אידן, פאררעכט אונזער שטאט, ס'איז נאך דא אזויפיל דראפאוטס און אזויפיל בחורים וואס מ'האט נישט אנגענומען, פאריגע וואך האט געוויינט צו מיר א בחור פון פֿערצן, וואס זאל איך טון מ'האט מיך נישט אנגענומען, וויין, און וואס האט ער געטון? גארנישט, בעיסיקלי זיין טאטע האט נישט דאס געלט, אונז זארגן מיר פאר פראנקרייכישע אידן, הייסט מ'זאגט ביים אייבערשטן ביים דאווענען, געב אונז קודם משיח מיטן בית המקדש, ושם נעבדך ביראה, פרעג דער אייבערשטער איך האב דיר דאך ארויסגעווארפן ווייל דו האסט מיך נישט געדינט ביראה. אזוי שטייט דארט אין מדרש, לבבתני באחת מעיניך, ווען ביסט געשטאנען אויפן סיני האסטו שוין געקוקט מיט איין אויג אויפן עגל ווי מ'עט קענען מאכן דא געלט, ושם נעבדך, ניין ניין דער אייבערשטער זאגט איך וויל יעצט, ושם האב איך צייט, אז דו האסט צייט האב איך אויך צייט, און אזוי העט זיין צוביסלעך, אלע מיליאנערן גייען אויפהערן צו געבן געלט, ווייל איינער דער וואס האט עס מיר פארציילט, איך האב דאך נישט געוואוסט פון די מעשה, זאגט ער מיר, אז זיין טאטע איז אויך א מיליאנער, און ער האט אויך געזאגט ער געט נישט, פרעגט מען אים פארוואס, זאגט ער ווייל נחום ראזענבערג זאגט ס'איז אן עבירה פארן געלט, אונז האמיר דא דאס געלט לעטס קיפ איט היער, און אזוי דרייט זיך עס צוביסלעך צוביסלעך. שוין, אין ארץ ישראל האבן זיי זיך שוין אויפגעוועקט, ס'איז דא איינער וואס ער טוט אין חינוך, ער הייסט יענקי פארבער, ער וואונדערט זיך די זעלבע וואס איך האב שוין געפרעגט צען יאר צוריק, פארוואס זאל מען נישט ארייננעמען אין אלע ישיבות אפאר מיידלעך זאלן זיך דארטן דרייען, אזוי ווי אין אלע מיידל סקולס איז דא מענער. איך זעה נישט, איך דערהער נישט פארוואס נישט. לאמיר נעמען אפאר סעקרעטעריס און אפאר וואס זאלן זיך אומקוקן אין די דארמיטארי. הייבט ער יעצט אן צו שרייען נאך די פרשה אז ווידער א רב, דער העריסאן, דוד העריסאן, האט געטאטשט מיידלעך און נישט איינע נאר עטליכע און אסאך. זאגט ער ער פארשטייט אינגאנצן נישט וויאזוי מען קען צולאזן אזא זאך, ס'שפילט זיך מיט איסור דאורייתא'ס, מיט אנרירן, מיט קוקן, מיט אלעם. און איך האב ענק שוין געזאגט, אונז האמיר די זעלבע קשיא אויף אונזער רבי'ן אויכעט. נאר אונזער רבי האט זיך זייער געוואקלט וועגן מאכן די מיידל סקול, איך ווייס האט מיר דערציילט א איד א רב אז דער רבי ווען ער האט געגרינדעט די מיידל סקול האט ער געפאסט צוויי טעג רציפים ווייל אינדערהיים איז עס נישט געווען, אינדערהיים איז נישט געווען אזא זאך ווי סקול, מען איז געגאנגען אין די גוי'אישע סקול פֿיר קלאסן מ'זאל קענען בעיסיקס און נאכדעם האט מען זיך געדינגען אדער א איינער זאל אויסלערנען עברי אדער א נייטארין און די אלע אנדערע זאכן, נישט געווען אזא זאך ווי א סקול נאר פֿיר קלאסן און. די פֿיר קלאַסן איז מען געגאַנגען אינאיינעם מיט גויים. ס'איז געווען געמישט, נישט געמישט, ווענדט זיך אין וועלכע שטאָט. איז ווען דער רבי האָט געגרינדעט די מיידל-סקול איז געווען אַזוי דערשראָקן, ווייל ס'איז אַ זאַך וואָס ער האָט עס נישט געזען ביים קדושת יום טוב, נישט געזען ביי די פֿריעריגע, אַז ער האָט אַליין נישט געוואוסט וויאַזוי עס צו הענדלען, און ער האָט געהאַלטן אַז טאָמער ער וועט האָבן אַ מאַנסביל דאָרט, וועט עס זיין אַ סך בעסער, ווייל ער וועט קענען רעדן צו דעם מאַנסביל און יענער ס'איבערגעבן פֿאַר די פֿרוי. נו, אויף ר' בנימין הערש האָט מען קיינמאָל נישט געהערט קיין שלעכטס. ס'האט זיך נאר אנגעהויבן די יוצא משרשם אנשי משרשם, איינער געווען א ליכטענשטיין, און נאכדעם איז געקומען נאך איינער און א צווייטער און א דריטער, און נאכדעם איז געקומען די פון נייטרא וואס האבן אונז געשיקט די גרויסע מתנות, הערצאג מיט שמערצאג, און די חברה האבן שוין אנגעהויבן צו טאטשן און צו וואוינען מיט זיי, און זיי אימפרעגנעטן. נחום האט אימפרעגנעטעט א מיידל, ס'קלאר. זי זאגט עס היינט, זי דערציילט די גאנצע צייט. יעצט איז דא דער סעמינאר פון רב וואלף אין בני ברק, ס'איז פון די פרומסטע סעמינארן, יעצט האט זיך אנגעהויבן א מעשה, רב וואלף לעבט שוין נישט, האט זיך אנגעהויבן א מעשה אז דארט איז דא דער רב וואס ער פירט דעם גאנצן סעמינאר, נעמט אין זיין קאר מיידלעך, ער פארט מיט זיי, און כ'ווייס נישט וואו ער נעמט זיי, אסאך מאל זיצט ער אין א צוגעמאכטן צימער, און אסאך מאל אין א מקלט. געשטעלט. בקיצור, ס'איז געווארן לעבעדיג, גאנץ ארץ ישראל וועקט זיך אויף, איך שריי שוין יארן יארן יארן, און קיינער האט זיך נישט אויפגעוועקט, יעצט איז געקומען א פוינט וואס ס'גייט איינס נאך עס אנדערע, רבותי, ס'איז דא מער רבנים חזירים ווי וויפיל מיידלעך סטודענטס, יעצט ער זאגט דא דער מענטש, ער הייסט יענקל פארבער, ער זאגט איך פארשטיי נישט, כ'האב מיך נישט ליב צו מישן אין רבנישע זאכן, כ'פארשטיי נישט דערצו, אבער כ'וויל פארשטיין איין זאך, וואס האבן. מנהלים צו רעדן מיט א צוגעשפארטע צימער מיט א מיידל? וואס איז שלעכט אז די צימער איז אפען? עכ"פ די שלאס זאל נישט זיין צוגעשפארט. און ער זאגט אז די עלטערן זענען אזוי משוגע צו שיקן זייערע קינדער אין אזא מוסד, מען דארף יעדע מיידל פרעגן, זאג מיר, דו גייסט אמאל צום פרינציפעל? יא. וויאזוי רעדט ער מיט דיר? מיט א צוגעמאכטע טיר צו מיט אן אפענע? ס'איז א חלק פון לימוד. ס'איז אזוי וויכטיג ווי צו לערנען שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, אז ס'איז דא א באשעפער. ווייל דער אייבערשטער האט פיינט עריות און מען דארף דאס אויסלערנען אידישע טעכטער. ווייטער און ס'הייבט זיך יעצט אן די מאוומענט און זיי זאגן נאך א זאך אז מ'רעדט זיך איין מ'מוז האבן א זכר, איך האלט אז ס'איז נישט ריכטיג, זיי זאגן אויך טאקע אזוי, איך געדענק איך האב אמאל געפרעגט הרב סאמעט, ער איז דער פרינציפעל געווען אין פאפא ביי די מיידלעך, איך האב אמאל געפרעגט מ'איז ארויסגעקומען דא אין קעמפ יעדער זיצט דא, ס'איז דא מסתם געווען צוויי דריי הונדערט מיידלעך פאפא מיידלעך, פרעג איך אים וויאזוי איז אז א מיידל האט פארגעסן איר טעמפעקס אינדערהיים און ס'איז סמוך לווסתה און ווען זי האט באקומען איר פיריעד גייט זי אנהייבן צו בליטן און יעדער וועט זעהן וואטס גאנע בי נאו מען לאט דיך נישט גיין אין דראג סטאר קויפן מען לאט דיך נישט אראפ גיין אוף פרעמיסעס זאגט ער מיר דעמאלטס ווייס איך כ'דיר זאגן פרעגסט נישט קיין שלעכטע קשיא כ'וועל פרעגן פאפא רב האט מען געפרעגט פאפא רב האט ער געזאגט וואס הייסט מען זאל אריין נעמען א פרוי האט אריין גענומען דעמאלטס רעבעצין פאנעט און ס'האט זיך אויסגעארבעט זייער פיין כ'מיין אז ביז היינט און נאך דא א פרוי קענסטו וואס איז שוין נישט רעבעצין פאנעט זי איז עפעס נישט געזונט אבער ס'איז נישט קיין חילוק וואס פאר א שווארץ יאר טוט א זכר ביי מיידלעך ער פארשטייט נישט צו זיי זיי שעמען זיך מיט אים צו רעדן ווען זיי ווערן שוין גענוג היימיש און זיי שעמען זיך שוין נישט צו רעדן מיט אים רעדט מען שוין נישט פון טעמפאקס און פון א מוך שהתקינה לנדתה דעמאלטס רעדט מען שוין פון סעקס ווי מען שטופט וויאזוי מען שטופט און האו יו פיל און ווען איך טאטש דיך וואס פילסטו נא נא נא נא איטס ראנג רבותי. אפילו סאטמאר דארף ארויסווארפן אלע זייערע זכרים קומען זאגן די רעבע זכרונם מיט לברכה וויל דיר עפעס זאגן איך האב גערעדט מיט אין גור איך האב גערעדט וועגן די תקנות פון די אלע ווייסט ביי די שליש האט איינער געזאגט ווייסט נישט וויפיל אמת ס'ליגט האט ער מיר געזאגט אז דער טאטע פון דעם בית ישראל ס'איז געווען רב אברהם מרדכי האט זייער נישט מקפיד געווען אין די זאכן ער האט נישט געמאכט קיין אישו דערפון. האבן די חסידים געפרעגט, דיין טאטע האט דאך מורא'דיג מקפיד געווען, אזוי האבן זיי געפרעגט הרב אברהם מרדכי, האט ער געזאגט, גלייב מיר, ווען דער אייבערשטער וויל אז מיין טאטע זאל זיין רבי, לעבט ער היינט דא, אז דער אייבערשטער האט אים צוגענומען, היינט איז א נייע הנהגה, א נייער פירער. זעט אויס ער איז געווען א נארמאלער מענטש מיט צוויי פיס אויף די וועלט. איז די זעלבע וויל איך ענק זאגן, די רעבע מיט זכרונם מיט לברכה, קודם בנימין הערש איז געווען אן ערליכער איד ער'ט מורא געהאט פארן רבי'ן ער וואלט נישט געטאטשט א מיידל, ער פלעגט שלאגן מיידלעך ער פלעגט זיי רייסן ביי די האר, דאס פלעגט ער יא טוהן, צו דאס איז אויסגעהאלטן מיט הלכות נידה? הע הע דאס דארף מען וויסן, ס'האט איינער אמאל געפרעגט א רב א שאלה, די גאנצע קריבה איז דאך אסור נאר זאל נישט צוקומען צו קירוב הדעת, פרעגט ער צו ווען א פרוי איז נישט ריין צו מען מעג איר האקן די ביינער? פארשטייסט וואס דא טוט זיך? די זעלבע איז ביי א גט אויכעט, ווען מען גיט א גט פאר א פרוי, קוקט מען נישט זי זאל זיין ריין, כאטשיג מען טאר דאך נישט געבן פון זיין הענט צו איר הענט, קודם ווייל מען לאזט עס נאר אריין, און נאכדעם ווייל היא עצמה חזר אליהו לשרפה, מהיכא קחו מנין, ס'איז דא אזא סברא אין די גמרא, על כל פנים וויאזוי עס זאל נישט זיין איז, צו ער האט געמעגט ציען די האר ביי די מיידלעך צו נישט, דאס וועט ער יעצט געוואויר ווערן אין הימל, אבער אונז טאר מען נישט נוצן די הדרכה, די רבי האט אריינגעשטעלט א מענטש אז אונז זאל מיר ווייטער דאס אנהאלטן, און נאך א זאך. קען זיין אז ער איז קיינמאל נישט געווען ביי די מיידלעך אויך נישט אפיציעל, נישט דאס האט די רבי געוואלט, רבי האט נאר געוואלט אז ס'זאל זיין א מנהלת און ער זאל זיין צווישן זיי, ואנכי עומד בין השם וביניכם. לאמיר נישט אפלערנען פאלש דעם רבי'ן, איך זעה אין הלכות ציונות קען זיך יעדער אויס קלאר, מ'דארף גיין פיר מאל א טאג, גיין מיט די אראבער, מאכן פראטעסט, איך זעה דארט איז יעדער קלאר, נאר א זאך וואס האט צו טון מיט קדושתן של ישראל קען זיך קיינער נישט אויס פונקטליך ביי וואס מען האלט. ס'איז געווען די פרומע ליטווישע די געווען איך געדענק די אלע נעמען כ'וויל זיי נישט נאכזאגן און זיי פלעגן לערנען אין כולל כרם שלמה יעדן נאכמיטאג זיי זענען געווען איינגעשטעלט ביי די מיידלעך. און זיי פלעגן קומען לערנען נאכמיטאג דריי פירע, ס'איז אויך געווען גרויסע יראי שמים, אבער מיט דעם אלעמען, מען האט אריינגענומען א יונגן חברה'מאן א פארי פיפצען קומת יעקב, האט מען דערציילט א איד ער האט דארט א סטאר, א באלעבאטישער איד געווען, ער לעבט שוין נישט, זאגט ער אז זיין טאכטער האט אנגעהויבן אהיימצוקומען מיט קראשעס קעגן דעם נייעם טיטשער, ער געווען א יונגער מענטש, ער געווען. אַכט און צוואַנציק דרײַסיק בקיצור מען האט זיך נישט געקענט צו צוטיילן, נאכדעם וואס זיי האבן שוין געהאט אַן אַפֿעיר האט מען איהם ארויסגעווארפן און זי איז אייביג געזיצט א טוירט קלעס שידוך. אז דאס איז אלעס ערלויבט, נע ווער האט געגעבן דעם היתר פאר דעם? עניוועי איך רעד שוין די גאנצע צייט וועגן דעם, און עס איז דא אַן ארגענעזעישאן וואס זיי טוען קעגן רבנים, סעקשועל אביוז פון רבנים, ס'איז מזרחי האב איך ענק שוין געזאגט. און איך בין זייער נאנט מיט זיי, און איך טענה צו זיי די גאנצע צייט דאס, און זיי האבן געזאגט זיי האבן שוין ארויסגעווארפן פון מזרחי אלע זכרים פון מיידל סקולס, יו דאונט ניד דעם דער. און איך וויל ענק זאגן נאך א זאך, אויסער דעם וואס צו א מיידל טויג א פרוי בעסער, איר ווייסט ס'איז דא פרויען וואס זענען אזאלכע מחנכות, ס'איז אנבעליוועבל. רב וואזנער האט א תשובה אז פאר קליינע קינדער מעג מען נעמען, פאר יונגלעך מעג מען נעמען טיטשערס פרויען. ווייל ער טענה'ט, א גאנצן טאג הערן זיי די מאמע'ס שטימע, און אזוי ווילן זיי נישט זיין אין חדר. טאמער האבן זיי אבער די מאמע'ס קול, ס'איז א פרויענישע קול, ווילן זיי יא זיין. איז איז דאס אויך מותר? ס'איז נישט עק וועלט. אבער צו נעמען אריין א זכר זאל זיך דרייען מיט מיידלעך בפרט נאך ביינאכט און יעדער איז דאך פראבלעמאטיש, כ'מיין לאמיר זיך נישט נארן, דו קענסט א נארמאלן מענטש וואס איז נישט פראבלעמאטיש, און ער איז שוין נארמאל, און ממילא געשעט זאכן וואס ס'טאר נישט געשען, נחמיה האט אנגעשוואנגערט א מיידל, און איך ווייס ווער דאס מיידל איז אויך, און מ'האט איינגערעדט דעם טאטן אז ער האט געווינען א טיקעט אויף ארץ ישראל, און זי גייט פארן אויף ארץ ישראל, און דערווייל איז זי געפארן אויף אינדיע, ווייל דארט קען מען מאכן אן אבארשען נאך פיר, נאך דריי חדשים אויך, דא אין אמעריקע טאר מען נישט. איך וויל ענק פרעגן א שאלה, האט איינער אמאל זיך אראפגעזעצט זאגן זיין טאכטער, דו ווייסט אז דאס מאכן סעקס מיט א מענטש קענסטו ווערן פרעגנענט, און טאמער האסטו עס געטון און דו פילסט יור באדי איז טשעינדזשינג, וואס גייסטו יעצט טון? די בעסט קעיס סינעריאו קענסטו נעמען ס'הייסט די פיל די מארנינג עפטער, כווייס אויך נישט צו על פי הלכה מעג מען עס נעמען צו נישט איך קען מיך נישט אויס דארף מען פרעגן א רב, אבער איינמאל דו ביסט פרעגנענט נאך אכצען טאג הייבט אן די הארץ צו פאמפן סאיז א געהעריגע נשמה א לעבעדיג קינד סאו יור קילינג איט, וועט מיך איינער פרעגן אז אויב אזוי טאר מען דאך בכלל נישט נעמען די אלע וואס זיי הארגענען די זומען, וועל איך דיר ענטפערן ביסט טאקע גערעכט.

ס'איז דא מענטשן וואס האבן קוים א קינד, ס'איז דא וואס האבן צוויי און דריי אבער דעטס איט. קענסט וואוינען צוואנציג דרייסיג יאר מיט א פרוי, זי האט די ווסת, דו האסט זרע, ס'ווערט גארנישט, ס'אלץ מתנות פונעם אייבערשטן, סאו הארג עס נישט. שטעל דיר פאר א מענטש געט דיר א מתנה פון גאלד, וואלסט עס געגאנגען אוועקווארפן? און אונז האמיר אויך נישט ארויס דעם חומר האיסור, ווי ווייט ס'רעגט אויף דעם אייבערשטן, ער האט געברענגט א מבול אויף די וועלט פאר דעם. יעצט איז דא א גוי אין ענגלאנד, וואס ער איז געווען א פעדאפייל יארן צוריק, ער איז היינט אלט הונדערט און איין יאר, און איינער איז געקומען קעגן אים? און געס וואט, אין ענגלאנד איז דאך נישטא קיין סטעטשו אוו לימיטעישאן, דאס איז דאך די גוטע זאך, וועגן דעם זאג איך ענק אין ענגלאנד יו שוד בי העפי, אין ארץ ישראל נאך טוירטי עיט איז געענדיגט, אין אמעריקע נאך איך ווייס נאך נישט פונקטליך, איך מיין די עיטין, די ניינטין, די טוועני, די טוועני פירסט בירטדעי איז פיניש. אין ענגלאנד איטס פארעווער. שטעל דיר פאר ביסט א אלטע באבע, קענסט גיין סוען נאך א נואף וואס איז דיר אריין געקראכן אין בעט, שטעל דיר פאר וואס דא טוט זיך. אדער דו קענסט סוען א חזיר וואס האט דיך גערעיפט אין מקווה. אנבעליוועבל. איז בקיצור מען האט אים געטראפן גילטי, און מען האט אים פאר'משפט, און מען האט אים געגעבן. דרייצן יאר, שלוש עשרה, אין דזשעיל. סאו קודם דרייצן יאר ווייסט ער שוין זיכער ער וועט לעבן. באט ס'איז די בושה, דאס איז אלעס. ביי ברוך מרדכי'ן נישט, ער זיצט יא אין דזשעיל נישט אין דזשעיל, ער האט א בושה, די קינדער האבן גענומען די ווייב און זיי האבן געזאגט אז די עסט אים נישט נאכגיין, כ'הער ער האט א פרייוועט דזשעט אויך, טאמער נישט גייען זיי מער אים נישט פיינענצירן, ער דרייט זיך ווי א זכר אין מאסקווע ווייסט נישט ווי זיך צו טרעפן דאס פלאץ, ער קומט אויף א שמחה הייבט זיך יעדער אויף מען וואקט אוועק, יעדער ווייסט דעם אמת, יעדער רעדט דערפון, איז במילא. דאס איז וואס דא גייט פאר, ס'איז די בושה, די גמרא זאגט כפתו על העמוד איז די בושה מכפר, עס מיינט אזוי, מען דארף געבן א מענטש מלקות, און עס איז גרויסע צרות, מען האט אים צוגעבינדן, ער האט זיך ארויסגעריסן, איז די בושה האט מכפר, ברוך מרדכי האט געוואלט אראפגיין אלס א צדיק, מיט אן ערליכער, מיט אהער, מיט אהין, ער גייט אראפ ווי א דרעטליגער, יעדער זאגט מי טו, מי טו, מען האט אים אויך גערעיפט, ברוך מרדכי פלעגט ארויסקומען פון מונקאטשער מקווה, יוי, איך האב היינט געהאט א. זא גוטן העכטל, וואו די חזיר וואס די ביסט, האסט געטאטשט א קינד ביי די ערווה, וואס? עס איז א העכטל ביי דיר? האסט אזוי אפפאלן די. עס האט איינער געפרעגט רבי יענקלען אין אנטווערפן, וואס וועט איר טון אז די לעבאוויטשער רבי איז יא משיח? וואס וועט איר טון? זאגט ער, הער אויס, אויב ער איז משיח וועל איך מוזן גיין, איך קען דאך נישט דעם אייבערשטן זאגן איך וועל נישט פאלגן, האט ער געזאגט, נאר איך האב מיר נישט פארגעשטעלט אז אזוי וועט משיח אויסזען. אזוי האט ער געזאגט. וואטעווער איט מינס איז נישט וויכטיג. ברוך מרדכי האט זיך נישט פארגעשטעלט אז אויף דער עלטער וועט ער אזוי אויסזען. ער האט זיך נישט פארגעשטעלט. אסאך זאכן זיך פארגעשטעלט מיט זיין שיין זינגען מיט די זאכן. אבער אז ער וועט אזוי אויסזען ווי ער זעט יעצט אויס דאס האט ער זיך נישט פארגעשטעלט. נאר וואס. דער אייבישטער פירט. און אונז האמיר זיך געדארפט אננעמען פאר די קינדער. און ברוך השם ס'שטייט ווי ס'שטייט. יעצט פון ארץ ישראל איז געקומען א ידיעה אז מען ברענגט אריין אויל, וואס די אויל איז בכלל נישט קיין שמן זית, און ס'איז בכלל נישט קיין כשר אויל אויך נישט, ס'איז אלעס געפעלטשעוועט, ס'איז א מולטי מולטי מיליאן דאלער ביזנעס די חנוכה לעכט, יעצט איז א וואך צו חנוכה און זיי האבן אריין געשריבן די רבנות, אין זייערע צייטונגען איבעראל, מען זאל זייער וואטשען ווייל ס'איז דא זייער אסאך געפאפטע סחורה, מיט אנדערע ווערטער ס'איז אינגאנצן נישט קיין שמן זית, ס'איז דא אז מען קען נאכמאכן מיט א געוויסע קעמיקעלס, מיט אלעם דארף מען זייער זייער שטארק וואטשען ווי מען קויפט, וואס מען קויפט און ווען מען קויפט, און אזוי מיט יעדע זאך, יעדע דבר שבקדושה קומט אריין דער סמך מם, ס'איז אידן וואס זיי ווילן זיין גוט, זיי לאזן קאסטן פאר א דבר שבקדושה הייבט מען אן מיט די געפעלשעוועטע סחורה. יעצט אין ענגלאנד איז דא, ס'הייסט Shirley Oaks Survivor, האסט געזען איך האב ענק אייביג געזאגט מען דארף מאכן א ליסטע וועלכע רבי האט דיך אנגע'חזר'ט, מען דארף יעדע זאך פארציילן, עניוועי ס'יעצט ארויסגעקומען פון אזא ארגענעזעישן Shirley Oaks Survivors Association, זיי האבן א בלאג אויפן אינטערנעט און ס'איז א ריפארט פון הונדערט און נײַן און צוואַנציק פעידזשעס, א מורא'דיגע ריפארט, און דאס איז וועגן מענטשן וואס האבן פארלוירן אינגאנצן זייער אמונה, וואס הייסט ביי זיי איז עס אמונה ביי אונז איז עס אמונה טפלה, אין זייערע קריסטיאנעטי, און אינעם גאנצן קראצמיך מיט די גאנצע זאך, ווייל זיי זאגן אזא מין שמוץ וואס די קירכע האט אפגעטון, עס איז אנבעליוועבל, און ביי די וועי עס איז גארנישט ווייניגער ווי די רבנים האבן אפגעטון, נאר יעצט רעדט מען פון די קירכע, כ'האב ענק שוין געזאגט. ביי אלע מיטינגס פרעגן מיך די גלחים, ראביי, ווי העוו נאו ווימען, נאו טשילדרען ביקאוז די טשורטש טוק איט עוועי פראם אס, באט יו פיפל העוו סאטש ביוטיפול ווימען, סאטש נייס פעמיליס, וויי אין די ווארלד דו יו טאטש טשילדרען? ווען זיי פרעגן דאס, זאג איך רבונו של עולם, זיי מיר מוחל פארן חילול השם. וואס? עס דארף נישט אויפהערן וועגן דעם, אבער מען בעט דעם אייבערשטן ער זאל מוחל זיין. עניוועי. עניוועי, איינער האט יעצט ארויפגעלייגט זייער א שיינעם רעבישן שידוך. ס'איז מורא'דיג, זיי זענען ביידע צום אויסזעהן ווי אלע מידזשעטס, חיים מייזליש מיט אבי בעיבי שטיין, איך האלט אז ווען זיי ביידען וואוינען אינאיינעם דאס ברענגט משיח'ן, אזוי ווי לעיזער בערלאנד זאגט פאר א פרוי דו ביסט בת שבע און איך בין דוד המלך און אונזער וואוינונג גייט ברענגען משיח'ן. יעצט איינער האט מיר אמאל געזאגט אז איך זאג ליגנט, ס'איז נישט דא אויף קרעיגסליסט אז מען טוט אדווערטייזן איך זוך היימישע פרומע פרויען, נאר יא איך האב עס ארויפגעלייגט אויף מיין בלאג. קודם מוזטו דיך אויסלערנען, א ליגנער בין איך נישט, א ליגנער איז סאטמאר מיט די גאנצע באלאוני וואס זיי האבן אונז אלע יארן פארקויפט, כ'האב עס ארויפגעלייגט, העלאו, איי'ם א פרום חסידישע יונגערמאן פראם מאנסי, ענד איי'ם לוקינג פאר ווימען פראם קרית יואל, אויב איר רעדט אידיש איז נאך בעסער, איך האף אז עס וועט זיין זייער געשמאק, באדי, סקיני, הייט, פייוו פוט סיקס אינטשעס. שרייבט אין צענטימעטער אויך וואן הונדערט און סיקסטי סעווען. רעלידזשען דזשואיש סטעטוס מעריט עידזש טווענטי פייוו איך האב עס נאר געוואלט ווייזן איינס ס'איז דא אזעלכע צענדליגע רבותי אונז לעבן מיר אונז זעמיר שוין אזוי אין דער ערד אז מען קען שוין נישט גיין נידעריגער און יעדער דארף אנהייבן נאכצוקוקן און וואטשן זיינע קינדער און דארף זיך וואטשן ס'איז דא יעצט א מעשה ס'האט געסורפעסט די גראונד ס'איז דא א איד וואס האט שוין חתונה געמאכט א שטוב מיט קינדער ער האט נאך אפאר צו גיין אבער רוב זענען שוין חתונה געהאט, בקיצור איז העכער פופציג, צווישן פופציג און פינף און פופציג, בקיצור איז דער מאן יעצט געוואויר געווארן אז זי גאר א זונה פאר איר באלעבאס ווי זי ארבעט, ס'איז ממש א שרעק וואס גייט פאר, און ער וויל נישט וואוינען מיט איר און זי שרייט ניין מ'דארף פראטעקטן נאך די קינדער, זאגט ער איך עקל זיך מיט דיר צו זיין אינאיינעם. סאו, מען רעדט שוין נישט פון ניינצן יעריגע בחורים, פון צוואנציג יעריגע, מען רעדט שוין פון אלטע פרויען וואס האבן שוין חתונה געמאכט קינדער, זיי ווייסן שוין וואט לייף איז אלל אבאוט, און זיי האבן געוואוסט אויב מען וועט זי כאפן, איטס גאנא פעי א טעריבל פרייז, זי מיט אירע קינדער, נו שוין, דאס איז עס. כ'האב א שטיקל פראבלעם, ס'איז דא חדשות פון ברסלב? דא אזא וואטסעפפ פון ברסלב. ער ברענגט אראפ פונקטליך ווען מען פארט אויף אומאן צו נישט, און וויפיל איך האלט פון די אלע פארעכצער ווייסט עטס דאך. קיצער זאגט ער אז ס'איז דא יעצט נאך. פאר זיבן הונדערט דאלער א פאר טיקעטס מיט א מעשה א בוידעם, בקיצור שרייב איך דא, ער זאגט ס'איז כולל דעיס מיט יענץ מיט די מקווה מיט אלעם, איז פרעג איך עהם צו דעיס איז אויך כולל נשג"ז דאס מיינט נדה שפחה גויה זונה די אלע איסורי ביאה וואס ווערט דארט פארגע. טוהן. בקיצור, איז איינער שרייבט אריין אני מוחה זה ניבול פה והוצאת שם רע על אנ"ש, ווייל לייזער בערלאנד איז דאך אויכעט פון די אנ"ש גאר פון די חשובסטע, אי אפשר לאפשר לאחד כזה להישאר בקבוצה, נעם מיך אראפ, איך האב נישט געבעטן זאלסט מיך ארויפלייגן, מיך אינטערעסירט אזוי וואס עס טוט זיך אין אומאן און דעם וומאן מיט דעם גאנצן קלאב וואס דארטן גייט פאר, אינטערעסירט מיך בכלל נישט, נעם מיך אראפ, טוסט מיר נישט קיין טובה מיט דעם, איך וועל דיר זאגן וואס גייט פאר אין אומאן. עניוועי, נאכדעם איז דא א צווייטער, האקט ער דא שטותים. פון ארץ ישראל איז ער גם אני מוחה. בקיצור, נאכדעם קומט אריין הכרעה הרב זעלמאנאוויטש, מכריז הגאון הצדיק הרב לייזער בערלאנד הוא איש אלוקים, אונז זאג מיר אלע, ער איז אן איש אלוקים, ווייל קיין מענטש איז ער נישט, ס'האט אמאל איינער געזאגט? ס'איז געווען אמאל א שיין א הויעך מיידל א רייכע געגאנגען און זי איז אויסגעגאנגען מיט א קליינעם גראבן בחור און ס'איז געווארן שידוך האט די גאנצע שטאט געשמועסט אז דער שידוך איז מן השמים האט יעדער געזאגט יא ווייל מענטשליך איז עס נישט ער איז א מלאך איז ער ווייל קיין מענטש איז ער נישט סאו די אלע זאכן זענען אין דער ארדענונג נאר איך פרעג צו עס איז דארטן פארבינדן מיט א נשג"ז צו מען געט דארטן א שיקסע אויכעט. אה, הייבט זיך אן א מעשה ניבול פה. ווייסטו וואס? נעם מיך אראפ, איך ברויך עס נישט האבן. איך האב מיר געמאכט וועגן דעם מיין אייגנס. איך האב מיר געמאכט מיין אייגענע וועבסייט וועגן דעם, ווייל איך וויל אז איך זאל קענען רעדן וואס איך וויל, און איך זאל קענען זאגן וואס איך וויל און מוסר זאגן, און ווען איך זע אן עוולה זאל איך קענען שרייען, און איך דארף נישט זיין אנגעבינדן צו קיינעם. איך זאג יעדן איינעם, האסט א פראבלעם מיט מיין האטליין? הענג אפ די פאון. דעטס אלל. איך גיי זאגן וואס איך האב צו זאגן. וואס סנ'ז דארטן גייט פאר דאס ווייס איך, איך האב דארט געארבעט אפאר יאר, אן ענד אף, נישט נאר אין אומאן, אין מעזשיביץ, אין בארדיטשוב, מיט דעם פייבישן וואס האט זיך אויסגעלאזט, קיין איין מיידל וואס ער האט מחנך געווען האט נישט גענומען א בן תורה, אלע זענען געבליבן פריי. פארוואס? ווייל יעדער בחור וואס איז געקומען דארטן האט געוואלט טאטשן און. פאנלען מיידלעך, יעדער, יעדער וואס איז געקומען, געקומען איינער שטאלצבערג, פון לונדון איז ער געקומען, געווען פארהייראט, איז צוגעגאנגען צו א קאונסלער און געזאגט, ווייסט דו ביסט זייער א שיינע, איך האב א קאר, איך האב עס געברענגט, איך ווייס אין אנטווערפן האט ער עס דאכצעמער געברענגט, און ער זאגט, איך וויל מיט דיר אויסגיין אויף קיעוו, און עס איז געווען א וואוילע קאונסלער, זי האט געקענט תניא אויסענווענדיג, זי איז געקומען פון טשערנאוויץ, לעבאוויטש האט איר געמאכט א וואוילע, זאגט זי פאר דעם בחור, פאר דעם מענטש, זי האט נישט געוואוסט ווער ער איז, זאגט זי, איך וויל דיר עפעס זאגן, אויב ווילסטו. מיט מיר אויסגיין ווייל דו ווילסט מיט מיר חתונה האבן עווענטשעלי, גיי איך מיט דיר זייער גערן אויס, ווייל ביי אונז טרעפט מען זיך אזוי, מען גייט אויס אפאר וואכן און נאכדעם זאגט מען ס'איז א שידוך אדער נישט, אבער סתם ארומצוהענגען וויל איך נישט. זאגט ער איר, איך בין שוין א טאטע פון א קינד, איך האב א ווייב, איך האב שוין א קינד, האט זי זיך אויפגערעגט און זי האט געעפנט א. פיסק אויף אים, וואוו האט זי געעפנט א פיסק? קומסטו דא זינדיגן און פאר דיין ווייב זאגסטו דו קומסט מאכן דא קברי צדיקים, ער האט איינגערעדט זיין ווייב אז ער איז געפארן דעמאלטס אין איינע פון די שטעט פון ווי ער קומט און ווי זיינע זיידעס קומען, געפארן דארטן איבערמאכן חכמי בראד, ער פארן איבערמאכן די מצבות, באלאני! ער איז געפארן זינדיגן, נאר ער האט געמיינט אז יעדע מיידל איז פרי פאר אלל, ניין זענען נישט אלע פרי פאר אלל, די גויטעס יא, סאו וואס דארט איז פארגעגאנגען, איך האב אסאך צו פארציילן, און נאכדעם דערציילט מיר נאך א מיידל, געווען עפעס א רוסישע, געזעסן שבעה נישט לא עלינו און נישט פאר קיינעם געזאגט, און איך בין געגאנגען מנחם אבל זיין, און געטראפן דארטן די זעלבע קאונסלער, זאגט זי אז פייוויש מיט נאך איינעם פון זיין באורד, וואס זענען פון בארא פארק האבן זי אפגעקאלט און משוגע געמאכט, זאג נחום ראזנבערג האט דיך אמאל געפאטשקעט? ביסט געווען אמאל ביינאכט אין א שפיטאל מיט אים ווייל עפעס א מיידל האט געהאט אפענדיקס אפערעישן? ס'איז געווען פרייטאג צונאכטס, ער האט דיך געוואלט אנרירן נחום? האט זי געעפנט א מויל אויף אים, דו שייגעץ וואס דו ביסט, דו האסט געברענגט דא פון ניו יארק די אלע שקצים, האסט געברענגט אבי מעוז, און ס'איז דארטן געווען נאך איינער יהודה, כ'דענק שוין אפילו נישט וויאזוי ער האט געהייסן, זיי זענען געווען ביזי נאכלויפן די מיידלעך טאג און נאכט. און נישט נחום ראזענבערג, סאו וואס האסטו מיט נחום ראזענבערג? שטייסט, פייוויש ער, ער כאפט א בריק, כ'האב אים צוגעשפארט ברוך השם, און היינט איז ער א וועפערייזער, ער זיצט און וועפט. סאו האסטו מיך אראפגענומען פונעם וואטסעפפ גרופ? שוין וועל איך נישט וויסן וואס טוט זיך אין אומאן, ס'אינטערעסירט מיך עניוועי נישט. כ'האב אמאל געזאגט איינעם, איך האב רוח הקודש, כ'קען דיר זאגן אין אלע צייטונגען אין די וועלט וואס מארגן וועט שטיין. פרעגט ער וויאזוי ווייסטו? זאגט ער, כ'האב דיר געזאגט. ס'וועט שטיין אין טאוקיו האט מען געשאסן פינף מענטשן, אין האנג קאנג איז געהארגעט געווארן דרײַ מענטשן, א פליגער איז אראפגעפאלן, איך רעכן נאר אויס אלע נייעס וואס דרייט זיך איבער די גאנצע וועלט, און די זעלבע דא אויך, איך ווייס פונקטליך אלעס וואס ס'גייט זיין, מען טרעפט אפאר מיידלעך אין אומאן, מען וועט באצאלן אביסל, גבאי וועט באצאלן פֿופֿציק דאלער מער ווייל ס'איז געקומען צו פארן פון בארדיטשוב, קענסט מיר נישט געבן נאך אפאר טאלער, און מען וועט בויען קברי צדיקים, ס'וועט זיך גיסן זרע אזוי ווי וואסער. אזוי ווי שלמה המלך'ס צייטן איז געווען שטיינער, איז געווען גאלד אזוי אזויפיל וויפיל שטיינער. דאס זעלבע, עס וועט זיך גיסן זרע איבער גאנץ אומאן, איבעראל מיט אלע קברים, און דאס האט דער אייבישטער געוואלט, און רבי נחמן האט געזאגט, נאר אזוי קענסטו ארויסגיין פון גיהנום. לויט ווי עטס פירט זיך אויף וועט עטס אפילו נישט אריינגיין אין גיהנום, אפילו דארט וועט מען ענק נישט אריינלאזן. שוין, האטס א פרייליכן שבת און א פרייליכן א לעכטיגן חנוכה.